קול הלשון, די תורה אין יעדער פלאץ. פרשת ויגש תשפ ד.
יא. ויגש. שטייט די וואכעדיגע סדרה. יוסף הצדיק האט געזאגט פאר די ברידערס.

כי לא האמין להם. וידברו אליו את כל דברי יוסף, ותחי רוח יעקב אביהם. וואס איז די טייטש? שטייט שטייט שוין אסאך, ר' יששכר דוב בעלזער זכותו יגן עלינו אויך, אז אין אנהייב יוסף הצדיק האט געשיקט זאגן, כה אמר בנך יוסף שמני אלוקים, די אייבערשטער האט מיר אוועקגעשטעלט אן אדון לכל מצרים. זיי זענען געקומען ויבואו ארץ כנען אל יעקב אביהם האבן זיי געזאגט עוד יוסף חי וכי הוא מושל זיי האבן נישט געזאגט שמני אלוקים וכי הוא מושל ויפג לבו כי לא האמין להם די יעקב האט נישט געגלייבט דאס איז נישט מיין יוסף מיין יוסף רעדט נישט אזוי וכי הוא מושל וידברו אליו את כל דברי יוסף אז שמני אלוקים די אייבערשטער האט מיר געמאכט ותחי רוח יעקב אביהם דאס איז שפראך פון מיין זון יוסף דאס איז מיין יוסף שפראך ותחי רוח יעקב אביהם.

וואס איז דאס טייטש? זאגט ער, ווער איז דאס צדיק? דער פסוק זאגט דאך, בא חבקוק והעמידן על אחת צדיק באמונתו יחיה, איז ווער איז דאס צדיק? דער וואס האט אמונה. זאגט ער, שבע יפול צדיק א מענטש האט אמונה, צדיק איז וויפיל נפילות ער האט, נפילות, איז וקם, ער האט דעם אמונה, ער האט דעם אייבערשטן, ווי זאגט מען, ער זאל זיין אין א טיפער בור, אין א טיפער בור, אבער ער האט א שטריקל, גייט ער צוריק ארויף, די שטריק איז די אמונה. שבע יפול צדיק, ווער איז דאס דער צדיק? די צדיק איז דער צדיק באמונתו יחיה וויפיל נפילות ער וועט האבן וקם, אבער רשע יפול באחת, וואס טייטש אחת? דאך בא חבקוק והעמידן על אחת צדיק באמונתו יחיה, דער רשע פאלט אין דעם אחת איז נישטא קיין וקם, אז דער אחת איז נישטא איז נישטא די אמונה, איז יעדע נפילה וואס אונז רעדט איז נאר מחזק זיין, מחזק זיין דעם אמונת איתן אין בורא עולם, ווי האט געזאגט רבי שלמה זלמן, זאגט ולמלשינים אל תהי תקוה דארטן שטייט ולמלשינים אונז דארף מען ארויסגעבן עפעס א עפעס א קללה אויף א מלשין וואלט מען געהאט א גאנצן ספר ארויסצוקומען קללות אויפן מלשין אויף די מלשינים ולמלשינים נוסח זאגט די חזל האבן מתקן אנשי כנסת הגדולה אן אנדערע נוסח דריי ווערטער אל תהי תקוה דאס איז די גרעסטע קללה אל תהי תקוה אז די מענטש פארלירט דעם אמונה האט מען נישט דעם תקוה דאס איז די גרעסטע קללה אל תסיקו. און פארקערט, דער אמונה איז די גרעסטע ברכה, ורשע יפול באחת אין דעם בא חבקוק והעמידן על אחת. דער אמונת איתן ווי דער חפץ חיים איז מסביר די וואכעדיגע סדרה, ער זאגט, די ברידערס פון אחי יוסף האבן זיך געדרייט מלא מלאים קשיות כרימון, די ערשטע זאך וואס גייט דא פאר, ער גיבט דא א משביר, יוסף הוא המשביר לכל עם הארץ, אונז קומען צו אן צו אים, ויתנכר אליהם, וידבר אתם קשות, ער רעדט שטרענג, וואס וויל ער פון אונז? איינס. שפעטער, מיר זענען מרגלים, וואס פאר וואס וויל ער? שפעטער, ער נעמט צו שמעונ'ען. שפעטער אריינגעלייגט דארטן די געלט צוריק, וואס גייט דא פאר? שפעטער מ'האט שוין געברענגט האט אנגעהויבן מיט א מעשה מיט בנימין און מיט א גביע, וואס איז געווען אזוי איך ווייס וואס? זאגט די חפץ חיים, צוויי ווערטער האט געענטפערט אלע קשיות, וואס איז די צוויי ווערטער? אני יוסף, אני יוסף אלע קשיות, דער מענטש דרייט זיך דא ארום מיט אזויפיל קשיות, כלל ישראל בכלל און בפרט די מה נשתנה, האט ער איינמאל זאגט דער חפץ חיים די רבוש"ע וועט זאגן אני השם, אלס ווערט רואיג, אלעס אלעס אלעס, אלע אלע קשיות אלס אלס ווערט בבת אחת ווערט אלס דינג איין איין אני השם. אזוי טייטשט די בית אברהם, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, היינו. כחולמים! וואס הייסט כחולמים? ווייסט וועמען? ס'איז דא איין חולם. די וואך. די וואך. יענע וואך. פאר צוויי וואכן. יוסף בעל החלומות. יוסף בעל החלומות. אזויפיל צרות. מכירת יוסף. שפעטער ביי פוטיפר. די נסיון. די בית האסירים. צוועלף יאר. אוי! כל משבריך וגליך עלי עברו. אבער וואס איז געווען בסופו של דבר? מען האט געזען אז דאס איז אלס דינג געווען אים צו מאכן גרויס, אלס איז געווען א הכנה אים צו מאכן גרויס מיטן טאטן, פארוואס ווייל די גמרא זאגט דאך ראוי היה יעקב לירד בשלשלאות של ברזל, אלס גזירה האט ער געדארפט אראפגיין בשלשלאות של ברזל למצרים, נאר דאס האט ממתיק געווען אז ער זאל אראפגיין מיט כבוד מלכים, איז אלס דינג געווען זאגט ער כחולמים, בשוב ה' את שיבת ציון א מענטש גייט אריבער אזויפיל הרפתקאות מיט שוועריקייטן מיט צרות. בשוב השם את שיבת ציון זענען היינו כחולמים פונקט ווי יוסף בעל החלומות האט געזען אז אלע שוועריקייטן איז געקומען צום סוף ער איז גרויס געווארן פון די שוועריקייטן אזוי וועסטו אויך זען די אלע שוועריקייטן האט דיר נאר גרויס געמאכט. טייטשט ער אביסל ווייטער דער בית אברהם זאגט ער אזוי וואס שטייט נאך היינו כחולמים אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה דער האט אמאל א שלעכטע חלום עס איז השם ישמרינו א געפערליכע חלום. פיי! ער קען וויינען און שרייען אינמיטן חלום אפילו. ער גיט זיך א הייב אויף. טוט אים עס דאך וויי? ניין. אה, ברוך השם ס'איז א חלום! א חלום! ס'איז גארנישט! זאגט ער מיר, ס'וועט קומען א צייט וואס היינו כחולמים מ'וועט זען אז אלע צרות זיינע איז געווען א חלום. די אלע היינו כחולמים זאגט ער, אז ימלא שחוק פינו, פונקט ווי זאגט ער, פונקט ווי א מענטש גיט זיך א כאפ אויף פון א חלום. ער האט געזען אזויפיל צער, אזויפיל ווייטאג אין חלום, ער גיט זיך א כאפ אויף ווי די גאנצע צער איז לצחוק בעיניו. איז א געלעכטער. און אזוי וועט נאך קומען יבוא יום, זאגט ער אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה. ביז דערווייל וואס דער אייבישטער ווארט פון אונז, ביז דערווייל ביז דעם מ'זעט מ'זעט אז ס'איז געווען א חלום, ווארט דער אייבישטער ווען ס'איז מאוד נעלמה מעיני כל חי, זיך מחזק זיין מיט די אמונה. ווי עס שטייט אין פר' סו' שטייט אזא זאך אז די גמרא זאגט אין שבת ל"א בשעה שמכניסין אדם לדין וואס פרעגט מען דען? נשאת ונתת באמונה. איז די ערשטע שאלה. פרעגט ער, ס'איז דא עבירות חמירות אין תורה, ס'איז דא כריתות חייבי כריתות חייבי מיתות בית דין, וואס מ'דארף זיך אפהיטן? די ערשטע שאלה איז נשאת ונתת באמונה, א', און ב', פרעגט ער, ס'איז דא אידן וואס ווייסן נישט וואס ס'הייסט א משא ומתן בכלל. וויאזוי ווייסט נישט וויאזוי מ'קוקט אן, וויאזוי מ'קוקט אן א ביזנעס, און וואס הייסט נשאת ונתת באמונה, פרעגט עס יעדן מענטשן פרעגט מען דאס, יעדן מענטשן, בשעה שמכניסין אדם לדין, ער ווייסט נישט וואס ס'הייסט וויאזוי מ'קוקט אן דעם, דעם קאמ. ער ווייסט נישט וויאזוי מ'מאכט דאס בכלל. און וואס הייסט נשאת ונתת באמונה די ערשטע שאלה וועט זיין נשאת ונתת באמונה ביסט דו געווען אין עולם העלם יא? האסט געמאכט א משא ומתן אין עניני אמונה? האסט געמאכט עפעס א סוגיא אין דעם? יעדע מענטש האט דאך זיינע שוועריקייטן און אפילו א ירידה און צו בגשמיות צו ברוחניות האסט געמאכט א משא ומתן ס'נאר די אייבישטער? האסט געמאכט פון דעם א משא ומתן? זאגט ער ווייל דאס איז די גאנצע עיקר כוונת הבריאה וזה יסוד כל התורה כנודע זאגט ער, און א לשון פון ווילנער גאון אין משלי כ"ב זאגט ער עיקר נתינת התורה לישראל איז נאר בכדי שישימו בטחונם בהשם, דאס איז וואס די אייבערשטער האט געוואלט פונעם עולם העלם, דו ווי דו זעסט נישט דארטן וועסטו דיך שטארקן מיט א אמונת אייסעלע נעם? האסטו געמאכט א משא ומתן פון דעם? יא טאקע אין די טעג ווען ס'איז ארויסגעגאנגען פון אזעלכע הייליגע טעג איז ארויסגעגאנגען אויף צו אריינגעגאנגען אין אונז וואס דער שפת אמת ברענגט אז די ל' ו' נרות פארוואס איז דא ל' ו' זאגט ער ווייל פון אנהייב חנוכה ביז סוף טבת איז דא ל' ו' יום ווייל דאס דארף באשיינען און באלייכטן און באלייכטן דערפאר הייסט דאס טבת קעגן הטבת הנרות דארף באלייכטן אריינשיינען אין די גאנצע ווייל טבת איז דאך א חודש אזוי אביסל מען דארף מען רחמים. אבער דו באשיינען, באלעכטיגן די אמונה די למד וואו נרות, די אור זאל מאיר זיין, א משא ומתן פון אמונה, ענינים, די ענינים וואס מען רעדט חנוכה, באלייכטן די אמונה, און זאגט די שפת אמת, ער זאגט אז יוון איז גימטריא? זעקס און זעכציק, ווער נאך איז גימטריא זעקס און זעכציק? זאגט די שפת אמת גלגל, גלגל. גלגל איז זעקס און זעכציק וואס איז טייטש די ווייל די קליפה פון יוונים איז חכמת הגלגלים והמזלות דאס איז געווען זייער כפירה אז די וועלט גייט בטבע כפי הגלגלים כפי המזלות ביי אונז גלייבט מען ס'איז נישטא קיין אזא זאך דא א אייבישטער גלגלים די אייבישטער פירט די גאנצע צייט די גלגל אלץ פירט אנכי זאגט דער שפת אמת אנכי השם אלוקיך אלוקיך איז גימטריא גלגל זעקס און זעכציק אז די גלגל איז דער אייבישטער זאגט ער היה הווה יהיה איז אויך זעקס און זעכציק גלגל צו באווייזן אז די תנועת הגלגלים אלצדינג איז נאר אלוקיך פונעם היה הווה ויהיה זאגט די שפת אמת פון גער די שפת אמת דער ברעזשאנער רב נאך דאס זעלבע ברעזשאנער, ער זאגט דא אנוכי איז גימטריא איין און אַכציק, גימטריא טבע, אז דאס איז אין די טבע איז אנוכי, דער טבע איז אנוכי, ממילא איז דאס אריינלייגן און דאס זאל אריינשיינען אין דיר דאס לעבן אז ס'איז נאר א אנוכי, ס'איז נישטא קיין גלגלים דעם קליפות ווי אויבן אויסמעקן, און דעמאלטס איז בזמן הירידה כמו בעליה ווי די משך חכמה זאגט די וואך אויפן ווארט אזוי. ס'איז געווען די אייבערשטער זיך באוויזן צו יעקב אבינו ווען ער איז אראפ קיין מצרים ויאמר אלקים לישראל במראות הלילה אל תירא מרדה מצרימה האב נישט מורא אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה ויוסף ישית ידו על עיניך טייטשט ער אזוי וואס הייסט יוסף ישית ידו על עיניך טייטשט ער רבוש"ע האט געזאגט פאר יעקב אבינו, האב נישט מורא, גייסט דא אראפ א גלות, א חשכות גלות מצרים, אבער גיב א קוק יוסף, יוסף איז גרויס געווארן, פון וואו איז ער גרויס געווארן? נאר פון די ירידה, נאר פון די גלות, נאר פון דעם איז ער גרויס געווארן, זאגט ער ויוסף ישית ידו על עיניך, דאס זאל דיר פארדעקן די אלע תמיהות פון די אויגן, ווייל מי מילל מי פילל אז די גאנצע צער פון די מכירה מיט די אלע נסיונות זאל אים מאכן א די גרעסטע מושל אויף די וועלט. אבער האסט געזען וואס איז געווען, איז דער ויוסף ישית ידו על עניך, דאס איז און דו גייסט יעצט אראפ האב נישט מורא, ווייל קוק אויף יוסף און דאס וועט דיר פארדעקן די אלע פניות. אזוי זאגט די משך חכמה. ידוע, אין זוהר הק' שטייט ויוסף ישית ידו על עניך, דא רזא דקריאת שמע.

ווען דו זעסט נישט דעמאלטס איז שרייען השם אחד, נישט ווען די אלע אורות, אלע פראדזשעקטארן קלאפן, ווען אלעס קלאפט, נאר ווען ס'איז צוקלאפט לא עלינו, דארפסטו אויך וויסן ווען ס'איז פארדעקט, זעסט גארנישט, זעסט גארנישט, דעמאלטס שריי שמע ישראל. וועלט זאגט אז ווען מ'קומט אריין צו א ברית, בדרך כלל איז אזוי, רוב א בעל ברית איז עפעס א צומישטע זאך וואס איז אדער די סנדק א שלעפער אדער די בעיבי נאך נישט דא אדער צופיל כיבודים אדער צו ווייניג כיבודים ער איז צומישט פארוואס ווייל ער גייט יעצט כורת ברית זיין מיטן אייבערשטן יא ער וויל עס זען צומישטערהייט וויל ער דא ער וויל עס זען צומישטערהייט בכל אופן פארמאכט די מ'נעמט די הענט און פארמאכט די אויגן, און מען זאגט די זוהר הקדוש, די זוהר הקדוש שטייט ויוסף ישית ידו על עיניך דא רזא דקריאת שמע, מען האט דאך געשמועסט פריערט אז דער משך חכמה זאגט אז די אייבערשטער זאגט פאר יעקב אבינו ווער נישט דערשראקן פון אראפגיין מצרים ווייל גיב א קוק אויף יוסף ער איז אראפ און ער איז צוריק ארויף גיב א קוק ווי גרויס ער איז געווארן דער ויוסף ישית ידו על עיניך דער אויפהייבן די הענט ביי שמע ישראל זאלסט קענען זעהן אפילו ווען ס'זעהט אויס טונקל שרייען השם אחד. דעמאלט שרייען השם אלוקינו צו ס'איז השם רחמים, צו אלוקינו דין, השם אחד, ווייל זעהט משה רבינו, יוסף הצדיק ווי ער איז גרויס געווארן, אל תירא ויוסף ישית ידו על עיניך, דער אויפהייבן די האנט אויף די אויגן ביי שמע ישראל, אז עס קען שרייען מיט פארמאכטע אויגן השם אחד, ווען מען זעהט נישט, ווייל זעהט זיך ביי יוסף הצדיק וואס איז געווען נעבעך אזא העלם, אזא הסתר וואס מען האט נישט געזעהן, גיב א קוק ווי גרויס ער איז געווארן, עס צו זעהן פונעם מאוד נעלם מעיני כל חי ווי גרויס ער איז געווארן. ויוסף ישית ידו על עיניך, זאגט דער זוהר הקדוש דא רזא דקריאת שמע, ויאמר אלקים לישראל במראות הלילה, אל תירא מרדה מצרימה, במראות הלילה, ס'זעהט דיר נאר אויס נאכט, ס'זעהט דיר אויס טונקל, ניין ניין זאלסטו וויסן דא ווערט מען גרויס, ווערט מען גרויס, די באר מים חיים שרייבט אז דאס איז די טייטש, זאגט די באר מים חיים שטייט דארטן גלייך אין פסוק ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. זאגט ער, איך הפלא ופלא און אפשר דעם לשון פון באר מים חיים, און ס'איז אויף א, ער זאגט די כללו של דבר, כי הכל לטובתו הגמורה של האדם, די אלע מוטשערייען וואס א מענטש מוטשעט זיך אמאל, ס'איז אלעס לטובתו הגמורה. פעמים זאגט ער, שהם י, ס'איז דא צוויי סארטן לטובתו, ס'איז דא אמאל שהם יביאו, די מוטשעריי גייט דיר ברענגען לטובה אחרת. ס'גייט אנקומען פון דעם עפעס א טאג. ופעמים יתגלה לו בסופו של דבר שהם עצמם חלק מהטובה זאגט די באר מים חיים. ס'איז דא אמאל וואס וועט געוואר ווערן אז דאס איז די טובה, און ס'איז דא אמאל וואס ס'וועט קומען א טובה אחרת. טייטש די באר מים חיים איז טייטש ויזבח זבחים האט יעקב אבינו גלייך גע, זבחים לאלוקי אביו יצחק, דאך ידוע יצחק איז דאך גבורה, יצחק איז דאך פחד יצחק, איז גבורה, ער האט אויף דעם געזאגט נאר אז ס'איז דא באהאלטן די טובה. און זאגט דער באר מים חיים אודך.

וואס טייטש אודך כי עניתני? אההה. זאגט ער, ער איז אנטלאפן ביי די מלחמה איז ער אנטלאפן קיין לעמבערג. פארוואס איז ער אנטלאפן קיין לעמבערג? ווייל ס'האט געהייסן אז דארטן איז פארזיכערט. ס'האט געהייסן פארזיכערט. רבי שלמה'לע באבובער איז אנגעקומען קיין לעמבערג, און ער האט געזען ס'איז א בראך גדול מאוד, מ'דארף וואס שנעלער פון דא אפציען ווייל די אייבישטער זאל אפהיטן, מ'דארף אנטלויפן פון דא, ווייל די נאצי ימח שמם זענען אט אט דא. זיי האבן נישט געוואלט. וואו אנטלויפט מען, דאס איז דאך געווען א גרויסע פראבלעם, האט דאך קיין שום מדינה האט דאך נישט געוואלט אננעמען, נישט זאל זיך איין יוצא ווען קיין שום מדינה רעדט. ווי קומען זיי צו אונז און צו צל צו געקומען א ידיעה ס'איז געווען א פתח הצלה פון קאסטא ריקא. קאסטא ריקא האט געווען איז געווען מסכ האבן מסכים געווען צו געבן פעסער, פאספארטן, געבן פאספארטן פאר אבער ס'האט געקאסט א ים מיט געלט, יעדע פאספארט האט געקאסט א ים מיט געלט, ער האט געהאט א שטוב מיט קינדער דארטן רבי שלמה'לע באבובער, ער האט געצאלט אסאך געלט, ס'איז געווען איינער א מעקלער אינמיטן, איינער א עסקן, דער עסקן וואס ער האט אים געגעבן די געלט, ער האט עס געדארפט ארלעדיגן, זיי האבן געגעבן א הון רב, א ים מיט געלט, וועגן מסדר זיין די פעסער פאר אים, פאר די שטוב, פאר די קינדער, האט דערציילט רבי שלמה'לע אז ער האט געדארפט גיין אפנעמען די פעסער, ער איז געגאנגען דארטן אפנעמען די פעסער אין אפיס, האט ער מודיע געווען גענדיגט, מען געט שוין נישט קיין פאספארטן, וואס איז, מען האט אנגעהויבן צו כאפן, בשום פנים ואופן מען געט נישט, מען געט נישט קיין פעסער, רבותי די עולם פארשטייט וואס הייסט מען געט נישט קיין פעסער, טייטש מען בלייבט אין לעמבערג און השם ישמרינו, דער אייבערשטער זאל אפהיטן, דער אייבערשטער זאל אפהיטן, איז עולמו חשך בעדו, און זאגט ער בנוסף לזאת, דער מאכער, דער עסקן וואס האט אים געגעבן די געלט, האט געמאכט א ויברח. א ויברח מיט די גאנצע געלט, אבער ווער רעדט יעצט פון געלט, מען האט זייער געדארפט די נפשות, די אייבישטער זאל אפהיטן, האט דערציילט רבי שלמה ער האט נישט געקענט אהיים גיין, וואס וועט ער אהיים גיין זאגן אזא בשורה, די אייבישטער זאל אפהיטן, מען גייט דא בלייבן, די אייבישטער זאל אפהיטן, איז ער אריינגעגאנגען אין א בית מדרש, און האט געעפנט, האט ארויסגענומען א ספר פון ספרים שאפע, איז געווען אזוי בצר לו, געעפנט א ספר, די ספר הייסט תפארת עזיאל, וואס דער עולם קען, האט ער תפארת עזיאל אויף תהילים און ער עפענט דעם ספר שטייט דארטן אין פסוק אויפן פסוק תהילים כ"ב דאס האט זיך אים געעפענט האט זיך אים געעפענט תהילים כ"ב אויפן פסוק קלי קלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי אלקי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי ברענגט דארטן דער תפארת עזיאל אזוי, ברענגט ער קודם די ווערטער פון של"ה הקדוש דער תפארת עזיאל, אז דער של"ה הקדוש זאגט ואני תפלתי לך השם עת רצון אלקים ברב חסדך ענני באמת ישעך, ווי דער של"ה הקדוש דא אמאל א מענטש בעט און בעט און בעט אויף א זאך ווייל ס'זעט אים אויס גוט, אבער דער רבונו של עולם ווייסט דאך אחריתה מרה כלענה האט פון דעם טויג נישט זעט דיר אויס גוט אבער דאס וועט זיין ביטער כמו גאל. איז דערפאר האט דוד המלך געבעטן ענני נאר באמת ישעך אויב ס'איז טאקע פאר מיר א ישועה טאמער נישט געב מיר עס נישט אזוי טייטשט דער של"ה הקדוש ענני ענטפער מיר נאר באמת ישעך טאמער דו צופה כל העתידות דו ווייסט אז דאס וועט נישט ארויסקומען קיין גוטע זאך איז געב מיר עס נישט. דאס ברענגט ער פון של"ה הקדוש, און די תפארת עזיאל איז ממשיך אויף דעם, אז אויב רחוק מישועתי דברי שאגתי האט אסתר המלכה געזאגט, אויב וואס איך שריי און איך בעט איז רחוק מישועתי, ס'איז נישט קיין ישועה פאר מיר, ס'זעט מיר אויס א ישועה אבער ס'איז נישט קיין גוטע זאך פאר מיר, איז אלקי אקרא יומם ולא תענה, איז ענטפער מיר נישט. ער זאגט אלקי אקרא יומם ולא תענה דערפאר ענטפערסטו מיר נישט, ענטפער מיר נישט! באבובער רב האט דאס געזען, האט זיך גלייך בארואיגט, האט געזען דא ממש אזא אות מן השמים אז פאר אים א טובה, אז דאס איז פאר אים א טובה, נאך באותו היום זענען די נאצים אריינגעקומען דארטן אין לעמבערג, און זיי האבן די ערשטע זאך פושט געווען דארטן אויפן שגרירות, און זיי האבן ארויסגענומען אלע פרטים פון די אלע וואס זענען מסדר געווען פעסער קאסטא ריקא, די אלע וואס האבן געהאט פעסער האט מען צוזאמען גענומען מ'האט אלעמען פארברענט. ער איז געראטעוועט געווארן פארוואס? ווייל ער האט נישט געהאט קיין פאס אין קיין קאסטא ריקא, ווייל ער האט נישט געהאט קיין פאספארט. די וואס האט אים פריער האט אויסגעזעהן די שווארצטע זאך אויפן וועלט, אז ער מעג נישט גיין פארברענט ווערן, די שווארצטע זאך. די שווארצטע זאך דאס איז געווען זיין הצלה. רחוק מישועתי דברי שאגתי דעמאלט איז אלקי אקרא יומם ולא. ויזבח זבחים זאגט די באר מים חיים לאלקי אביו יצחק וואס האט דיר אויסגעזען פאר א גזירה דא איז באהאלטן די טובה. זאגט די באר מים חיים און כללו של דבר כי הכל לטובתו הגמורה של האדם פעמים שהם יביאו לטובה אחרת אז דאס גייט אים ברענגען צו א טובה די וואס זעט דיר אויס שלעכט און פעמים יתגלה ליה בסופו של דבר שהם עצמם חלק מהטוב. אונז דארף מען נאר רבותי אונז דארף מען נאר דאווענען און בעטן און שרייען. אונז פארשטייט מען נישט. ס'איז דא אזא ווארט פון ר' שלמה קלוגער א שארפע ווארט מ'האבן יעצט געזאגט אלע אכט טעג הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו ער זאגט אזוי כי לעולם חסדו שרייבט ער דארטן באמת מאיתו יתברך פונעם רבונו של עולם גייט נישט ארויס קיין שלעכט ביים רבונו של עולם איז אלץ לטובה. ס'זעהט דיר אויס שלעכט, אבער שרייבט ער די לשון. כל זאת, אין יעדע זאך איז באהאלטן טובה, זאלסטו וויסן באהאלטן טובה. כל זאת זאגט ער, אם אדם יודע זאת ואומר שהיא בוודאי לטובה, אז דו'סט זאגן אז דאס איז זיכער לטובה, אז יהיה כן וועסטו זעהן דעם טובה, וועט דאס זיין א טובה. אבער חלילה וחס דער מענטש זיך מתרעם און שרייט ס'איז שלעכט ס'איז שלעכט, שרייבט ער אביסל א שארפע לשון, אז יתהפך, אז חלילה יתהפך לרע מוחלט, דער אייבערשטער זאל אפהיטן, ווייל ער זאגט ס'איז שלעכט, זאגט ער טייטשט ער אזוי, הודו לה' כי טוב זאגט רבי שלמה קלוגער כי לעולם חסדו, דער רבונו של עולם שטענדיג גיט ער חסד, אבער עס איז מיט א תנאי, אז יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו, דו זאלסט זאגן ס'איז לטובה, יאמר נא ישראל אז דו זאלסט זאגן, ווען דו'סט זאגן וועסטו זוכה זיין צו זען דעם טובה, אוודאי בעטן אונז אל תביאנו לידי נסיון. אונז בעטן אבער מ'האט דאך פריער גערעדט מצות ומצות איבער מיני המעשים מתן און מיני וואס טייטש המעשים מתן אז אין יעדן ירידה אין יעדן ירידה טייטשט דער שפת אמת די וואך אז דער רבונו של עולם האט געזאגט פאר משה פאר יעקב אבינו ווען ער איז נתגלה געווארן האט ער אים געזאגט במראות הלילה אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך ואנכי אעלך גם עלה, פרעגט דער שפת אמת וואס איז די גם? לרבות? זאגט דער שפת אמת האט דער רבונו של עולם געזאגט פאר מוה יעקב אבינו אין דעם מראות הלילה זאלסטו וויסן אז נאך א ירידה איז גם עלה, דו ווערסט נישט צוריק ארויף פונקט ווי פריער, דו ווערסט אסאך גרעסער, גם עלה, גם איז לרבות ווערסט אסאך גרעסער, אסאך גרעסער, אין אלע עניינים, צו ס'איז אין רוחניות, די לשון פון שפת אמת איז אזוי, דאס איז זיין לשון שפת אמת, כי כל מצור לישראל, כי כל מצור לאיש ישראל, יעדע צער, יעדע ענג, כי כל מצור לאיש ישראל רק לטובה, להיות אחר כך יתרון, שפעטער ווערט שפעטער ווערסטו יתרון, ווערט גרעסער. גוט אין אלע עניינים. איך ווייס ס'דא א תוספות, אויך דער ר"ן און נאך תוספות אין נדרים דף מ א עמוד א, קוקט עס נאך, אויף דיבור המתחיל חוזר לימי עלומיו ביי חולה, די גמרא דארט אין סוגיא פון ביקור חולים, זאגט די גמרא אויף א חולה חוזר לימי עלומיו, זאגט אויך דער ר"ן און נאך תוספות, זה הלשון, דבריא חולה שנתרפא יותר מלפני שחלה. ער ווערט, א חולה ווערט געזונט, ווערט ער שפעטער געזונטער מער פון פאר ער איז קראנק געווארן. אין אלע מחלות, דאס זענען אונזערע אמת'ע דאקטוירים. אמת'ע דאקטוירים אונזערע. הא? נאר ווער? רבי ישכר דוב בעלזער פלעג געזאגט, די דאקטוירים ווייסן נישט וואס זיי רעדן, נאר מען דארף זיי פאלגן. נאר מען דארף זיי פאלגן. פאלגן דארף מען זיי ווייל ס'איז א מצוה. טאר נישט מאכן קיין חכמות, א דאקטער זאגט דארף מען פאלגן. אבער זיי ווייסן נישט וואס זיי רעדן. וואס מאכט זיך נישט וויסנדיג? ווערט צובראכן פון אים. זיי ווייסן נישט. רן מיט תוס' זאגן דער וואס איז דן. דבריא החולה שנתרפא יותר מקודם שחלה דאס אין אלע ענינים בקיצור צו אין רוחניות אין גשמיות דער שפת אמת זאגט די וואך א מורא'דיגע ווארט אין די וואויסינג אויפן צד מ א מ'זאגט שטייט אין פסוק די וואך ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים ויקרא הוציאו כל איש מעלי די תורה זאגט לא יכול יוסף זאגט דער שפת אמת אז די תורה שרייט דא ארויס אז ווען ער קען וואלט ער זיך נאך איינגעהאלטן לא יכול יוסף ער האט שוין נישט געקענט וואס איז די תורה הקדושה איז נישט תורה הקדושה זאגט לא יכול יוסף טייטש ווען ער קען וואלט ער זיך איינגעהאלטן נאר נאר ער האט נישט געקענט וואס איז וואס וואלט ער זיך נאך איינגעהאלטן וואס איז א מורא'דיגע ווארט זאגט ער ווען יוסף הצדיק וואלט זיך נאך אביסעלע איינגעהאלטן וואלט די צער וואס די שבטי קה האבן געהאט האבן דאך געהאט צער זענען דאך פארקלעמט געווען וואס טוט זיך דא די צער היה נחשב ככל הגלות שכבר נגזר על בני ישראל, ס'איז דאך געווען א גזירת גלות, וואלט די צער נחשב געווען כאילו ווי די גאנצע גלות, ממילא וואלט שוין נישט געווען קיין חורבן בית המקדש און מ'וואלט געענדיגט די זאך. די תורה זאגט אבער לא יכול יוסף, האט שוין נישט געקענט. ווייל ווען האט געקענט וואלט ער וואלטן די צער וואס זיי האבן געהאט וואלט אפגעמאכט די זאך, די צער וואס די שבטי קה איבער איז נחשב ככל הגלות, ממילא אפילו שוין געווען א גזירת גלות וואלט דא אפגעקומען די זאך. איז ער מסביר דער שפת אמת אז פאר דערפאר שטייט שפעטער אז נתגלה געווארן יוסף הצדיק ווי אזוי שטייט ויבך יוסף על צווארי בנימין אחיו ובנימין בכה על צוואריו זאגט רש"י הקדוש יוסף הצדיק האט געוויינט על צווארי בנימין אויף וואס אויף די צוויי מקדשות שעתידין ליחרב וואס איז בחלקו של בנימין בנימין בכה על צוואריו אויף משכן שילה וואס איז אין חלקו של יוסף איך פארשטיי נישט צוויי ברידערס טרעפן זיך נאך צוויי און צוואנציג יאר וואס מען האט זיך נישט געטראפן גייט מען יעצט מאכן א תיקון חצות אויף א חורבן ס'וועט זיין נאך טויזנט יאר. נאך טויזנט יאר זיין א חורבן, אבער דאס איז יעצט די תפקיד, דאס איז שלום עליכם? זאגט דער שפת אמת ניין, ווייל יעצט האט ער געזען אז עס גייט זיין א חורבן, ווי איך האב עס געקענט אפהאלטן, יעצט איז געווארן די חורבן, ווייל ולא יכול יוסף להתאפק, ווען איך קען עס יעצט איינהאלטן, ווייל ווייל ער האט זיך נישט ממשיך געווען דעם צער, דערפאר איז די לימוד פאר אונז, א מענטש גייט אריבער א צער, יעדע שיטת, יעדע סארט צער שיהיה, נישט קיין נפקא מינה, נישט קיין נפקא מינה וואס ער האט צער. אבער יעדע סארט צער שיהיה ווייסט נישט וואסער וואסער עגמת נפש ער איז דאך חוסך לב ממר איבער לאחר זמן זיך לא טוב אין מוות ער ווייסט נישט וואס דאס איז ממתיק. אין די דאג היינט דערציילט זיך אז די אהבת ישראל איינער האט זיך מזכיר געווען ווען ער האט נישט קיין קינדער האט ער אים געפרעגט וואס איז מיט שלום בית זאגט ער יא גאר פיין איך פאר מיט די באן צו די ארבעט יעדן יעדן טאג און זי קומט מיר מקבל פנים זיין ביי די באן די אהבת ישראל זאגט היי זי קומט מקבל פנים זיין ביי די באן כל כבודה בת מלך פנימה.

ער האט געזען דאס שלום בית אביסל, ממילא ממילא איז ער גלייך געהאלפן געווארן, מ'ווייסט נישט אמאל אביסל אזא צער, א קוועטש, א ציפ, און דאס ברענגט א ישועה. פארשטייט זיך אונז טאר מען דאס נישט מאכן, דאס איז עפעס א רעבישע מעשה, אוודאי איז עס רעביש, די גאנצע מעשה איז א רעבישע מעשה, קלאר. אבער אונז דארף מען עפעס, עפעס א נגיעה דא, וואס מען דארף די עסענס דא ארויסנעמען, אז די צער ברענגט א ישועה. דאס איז עס, דאס איז כלל. די צער ברענגט א ישועה. טאקע צי ס'קומט באלד, ס'קומט שפעטער א ווארימע קאפיטל, ממעמקי הלב, צו וואס איז, די צער אבער האט געברענגט די ישועה. דאס איז עס. דאס רבותי, אריינבראקן און אריינלעבן אין הארץ, לעבן מיט דעם, דאס לעבן מיט דעם, וואס הייסט דאס דאס לעבן מיט דעם? די וואך שטייט אזוי, ויגידו לו לאמור, זיי זענען געקומען צו יעקב אבינו מען זאגט אים עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, ויפג לבו כי לא האמין להם,

ויפג לבו די הארץ האט נישט געארבעט. דאס איז כי פסקה תנועת הלב והיה כמת, יעקב אבינו און דעם איז געלעגן, דאס הייסט ויפג לבו די הארץ האט נישט געארבעט, פסקה תנועת הלב והיה כמת, זאגט די רמב ן פון וואס קומט דאס, רמב ן וזה הענין ידוע בבוא השמחה פתאום, פלוצלינג אזא שמחה נאך צוויי און צוואנציג יאר יוסף חי, זאגט ער והוזכר בספרי הרפואות, זאגט די רמב ן כי לא יסבלו זה הזקנים וחלושי הכח

והוא שוכב דומם בעבור שלא האמין להם, יענקל יגל אימיטשער. מה עשו, זאגט דער רמב ן, וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר אליהם, וירא את העגלות, כי היו צועקים באזניו, מען האט אים אריינגעשריגן אין די אויערן דברי יוסף, וגם הביאו לפניו העגלות, אז שבה רוחו אליו, וחזרה נשימתו וחיה, וזהו ותחי רוח יעקב אביהם, ער האט אויפגעלעבט. איר האט געהערט וואס דא שטייט אין רמב ן? פרעגן אלע די קשיא, איך פארשטיי נישט, ער איז געלעגן כמת פארוואס? ווייל ער האט נישט געקענט סובל, אבער אין תורה שטייט כי לא האמין להם, ווייל ער האט זיי נישט געגלייבט, איז איך פארשטיי נישט אויב ער האט נישט געגלייבט איז פארוואס איז געשען אזא זאך, אז דו גלייבסט נישט האט דאך נישט געדארפט געשען, דער רמב ן זאגט דאך אז ווייל די הארץ האט עס נישט געקענט קריגן, ווייל אזוי איז דאס ביי זקנים וחלושי כח, פלוצלינג אזא שמחה האט עס די הארץ נישט געקענט פארנעמען און פון דעם איז פסקה תנועת הלב. יא, זאגט דער רמבן, מ'פארט זאגן גמ', אבער די תורה זאגט דאך כי לא האמין, ער האט נישט געגלייבט און פארוואס איז עס געשען? ס'דאך לא האמין. זאגט ר' חצקל לעווינשטיין, דו ווייסט וואס דא שטייט אין תורה? אז דאס הייסט אמונה. זאגט ער, ער גלייבט, אוודאי, איך בין א מאמין. א מאמין מיינט אז ס'איז מתיישב בלב, אז ס'לעבט. אז די הארץ לעבט דאס, ס'טוט אזוי, ס'לעבט, ס'איז נישט אין קאפ, דא גלייבט ער, דא גלייבט ער. דא ביי יעקב אבינו, ער טוט זיך נישט אריין, ס'איז נאכנישט געווען מיושב בליבו נישט געווען מיושב בליבו ס'איז נאך נישט געווען די כלי קיבול, די כלי קיבול אין הארץ צו מקבל זיין זייערע ווערטער דערפאר איז געשען ויפג ליבו אמונה איז טייטש אז ס'גיבט זיך א זעץ אריין אין הארץ, דו לעבסט מיטן אייבערשטן, דאס הייסט אמונה. אין א לשון פון א תלמיד, ער ברענגט עס אין א בריוו, די יסוד העבודה, מכתב כ"ה, שרייבט ער וכתב הצדיק רבי לייב, תלמיד מובהק של המגיד ממעזריטש, דע בני, ער שרייבט אויף אין זיין לשון אז דע בני שמן אמונת השכל לאמונת הלב רחוק יותר מאשר מן הארץ עד לשמים. ס'איז מער ווייטער ווי פון ערד ביז הימל. מענטש גלייבט, אבער אמונה איז טייטש אז ס'איז מתיישב בליבו, אז נישט וואס איז טייטש כי לא האמין להם, אז די הארץ האט עס נישט פארטראגן, ס'איז נישט געווען פאראייניגט אין הארץ, דאס איז טייטש לא האמין. ביי יעקב אבינו איז געווען אויף עוד יוסף חי, אבער אונז רעד מיר אויף אמונת היסוד אין בורא עולם. נישט ער גלייבט, ער גלייבט. זיי זענען געזעצן צוויי חברה אין א קאר, די צוויי חברה רעדן זיך אונטער, מען האט גערעדט אויף עפעס א שר, עפעס א הער דא, אז ער איז א משחית, א שלעכטער, האט אים צווייטער געזאגט, צווייטער אינגערמאן, וואס רעדסטו אזוי? דו ווייסט וואס שטייט אין פסוק לב מלכים ושרים ביד השם, ס'איז נישט ער, ס'איז נישט ער, ער האט עפעס א שולט אויף זיך ביד השם. האט יענער מיר געזאגט, יא יא איך ווייס די פסוק, אבער איך זאג דיר דל מהכא זאלסטו וויסן ער איז א משחית. זיי מיר אן דעם פסוק, ער איז א משחית. האט אים צווייטער געענטפערט, דו ווייסט וואס דו דערמאנסט מיר יעצט, איינער האט באשטעלט ביי א צווייטן א טשולנט, א טשולנט, האט ער געזאגט איך דארף האבן א גוטן טשולנט, האט ער געמאכט א טשולנט, אבער ווען ער האט אריינגעלייגט די זאלץ, איז געווען מסתמא פארטיפט אין עפעס א רמב"ם, און ער האט דארטן געגאסן זאלץ, ער האט עס נישט געקענט נעמען אין מויל אריין, עס איז געווען אנגעזאלצן. א א ב א מען האט נישט געקענט נעמען אין מויל אריין, פרעגט אים שפעטער ווי איז געווען די טשולנט, וואס איז די געווען, נישט געקענט נעמען אין מויל אריין, אבער דל מהכא זאלץ, אבער די טשולנט ווי איז ער געווען, זאגט ער וואס איז דל מהכא זאלץ, ס'איז געווען אזוי געזאלצן מען האט נישט געקענט נעמען אין מויל אריין, דאס איז דל מהכא פסוק, אזוי מנחם מסתמא ירא שמים אז דו לעבסט מיט אמונה איז דאס נישט ער בכלל, דאס הייסט אמונה, אמונה טייטש איז אז ס'איז נישט ער אינגאנצן, דאס ווערט אריינגעמישט אין הארץ פונעם מענטשן. אזא שטייגער די חזון איש זאגט, חזון איש זאגט א א די גמרא זאגט אין ברכות דף ה' די עולם געדענקט אז רב הונא איז דאס געווען, רב הונא, עס דאכט זיך רב הונא איז דאס געווען, אז ס'איז אים זויער געווארן פיר הונדערט פעסער וויין, פיר הונדערט פעסער וויין, זענען די רבנים אריין געגאנגען מבקר זיין, האבן זיי אים געזאגט, לעיין מר במיליה, דהיינו יפשפש במעשיו.

יא, קיצור זאגט די חזון איש עפעס א פלא, גייען ארויף גוטע פריינט הייליגע רבנים מבקר זיין, קיינער פרעגט נישט נארמאל ווען איר גייט ארויף מבקר זיין אזא אזא מעשה וואס פרעגט מען די ערשטע ווי אזוי דאס געשעהן, נישט געווען קיין אזא שאלה בכלל, ווי אזוי דאס געשעהן, נישט געווען די אייפ ווען און וואס איז, ווייל ביי חזל הקדושים איז וויסטע דא האט מען געזעהן נישט דא קיין זאך ווי אזוי דאס געשעהן דאס האט געמוזט געשעהן, א תירוץ פאר די וואנטן, דאס האט געמוזט געשעהן, דאס איז געווען פון הימל, דארפסט נאר איין זאך, פארוואס האט עס די אייבערשטער געמאכט? אבער דאס האט געמוזט געשען, צו זאגן וועגן דעם וועגן דעם, ס'איז א אפיקורס'ישע שפראך, דאס האט געמוזט געשען. נישט ווייל יענער האט מיר בארעדט, און ווען יענער האט דערמישכט, דאס איז פיסטע מעשיות, נישט וועגן קיין שפראך. דער אייבערשטער האט עס געמאכט. דאס איז טייטש לעבן מיט אים, דאס טייטש הם און להם. ווען דאס איז ווען דאס איז אריינגעזעצט אין הארץ, פארשטייט? דאס איז נישט אמונת השכל, דאס הייסט אמונת הלב. ווען מ'לעבט מיט דעם, מ'לעבט מיט דעם. נאָר װי האָט יענער געזאָגט, דער רב טאַל, רב פֿרײדעס תּלמיד נאָך פֿיר הונדערט יאָר האָט ער פֿאַרשטאַנען, נאָך פֿיר הונדערט מאָל! הלװאַי אונדז נאָך פֿיר הונדערט מאָל רעדן זאָ, זאָ, זאָל עפּעס װערן פֿון אונדז, מיר זענען ערגער פֿון די תּלמיד פֿון רב פֿרײדע! שטײט. בית אברהם איז געווען דא אין ארץ ישראל, מען איז געפארן קיין טבריה, די פארן קיין טבריה האט אים געקאסט מסירות נפש, דער מצב איז מיט א אייזל און געריטן אויף, ער אנגעקומען קיין טבריה האט ער געטראפן דעם שוואגער, האט די שוואגער אים געזאגט ער האט געמאכט א גלאז קאווע, האט אים געזאגט שוואגער זעט מען לייגט אריין א לעפל ציקער מיט קאווע מיט הייסע וואסער מיט מילך אויב מען נעמט נישט קיין לעפל אויב מען מישט עס נישט אויס מען לאזט עס אזוי האט עס נישט קיין טעם און נישט קיין ריח אזוי איז אמונה עס רעדן און רעדן עס נישט אריינמישן אין זיך מיש עס אריין הייב אן אביסעלע ווי זאגט דער בעל התניא אמונה מלשון ויהי אומן את הדסה, זיי מאמין, גיי טוה אין דעם, נשאת ונתת באמונה וואס מען האט פריער גערעדט, א משא ומתן אין עניני אמונה, א משא ומתן אין עניני אמונה, פארשטיי און לעב אז דאס איז דער בורא עולם, און אזוי שטארק זיך, און אזוי שטארק זיך. אזוי זינגען זיי, עס שטייט אין מדרש די וואך, אז אין סוף פרשה שטייט ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך, ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי בימי מגוריהם. אין מדרש שטייט, די בעלי תוספות ברענגען די מדרש, דעת זקנים, מורא'דיגע מדרש, בשעה שאמר יעקב מעט ורעים היו, ווען יעקב אבינו זאגט דעם ווארט מעט ורעים היו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני מלטתיך מעשו ומלבן, איך האב דיר געראטעוועט פון עשו, איך האב דיר געראטעוועט פון לבן, והחזרתי לך את דינה גם יוסף, איך האב דיר צוריק געגעבן דינה מיט יוסף אויך, ואתה מתרעם על חייך שהם מעט ורעים, חייך שנמנים התיבות, מען ציילט אפ די ווערטער פון דעם פסוק, שיש מן ויאמר עד בימי מגוריהם, ביז סוף פסוק, וכמנין הזה יחסרו שנותיך משנות חיי יצחק אביך. אזויפיל יארן גייט אראפ וויפיל ווערטער ס'דא אין דעם פסוק, וויפיל ווערטער, וועם, זאגט די מדרש, ל"ג תיבות, דרײַ און דרײַסיק ווערטער, וכמנין הזה נחסר מחייו, ווייל יצחק אבינו האט דאך געלעבט שיצחק חי וויפיל? הונדערט אַכציק יאר. יעקב אבינו דארף לעבן הונדערט אַכציק יאר, האט געלעבט נאר הונדערט זיבן און פֿערציק, ווייל ס'אראפ דרײַ און דרײַסיק קעגן דרײַ און דרײַסיק ווערטער. וכל הרואה יתמה, יעדער איינער וואס ציילט דעם פסוק וואונדערט זיך אויף וואס די עולם קען אנהייבן צו ציילן. מ'טאר נישט זאגן א פסוק אויסעווענדיג, אבער איך זאג עס פון אינעווענדיג און די עולם קען ציילן מעגט עס פון אויסעווענדיג. ויאמר יעקב אל פרעה פיר, ימי שני מגורי זיבן, שלושים ומאת שנה צען, מעט ורעים היו דרײַצן,

מורא'דיגע קשיא. ר' חיים שמואלביץ ענטפערט אויף דעם קשיא אז פריערט איז דא א אנדער פאר דעם איז דא א פסוק ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך שפעטער שטייט דער פסוק זאגט ער פרעה האט געפרעגט יעקב כמה ימי שני חייך ווייל ער האט געזען ער קומט אריין אנגעבויגן פארקנייטשט און ער פרעגט וויפיל ביסטו אלט? ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך זאגט ער אויף דעם וואס האט אזוי אויסגעקוקט ווען ער האט געדארפט דאנקען ווען ער האט געדארפט דאנקען דאס ציילט מען אויכעט ציילט ויאמר יעקב אל פרעה כמה ימי שני חייך דאס זענען אויך אכט ווערטער ממילא איז דרײַ און דרײַסיק. און אין יעקב אבינו האבן מיר נישט קיין השגות נאר די לימוד וואס די תורה דא זאגט וואס די רבונו של עולם האט געזאגט פארוואס ביסטו געגאנגען אזוי אזוי מיט א זויער פנים דריי זיך ארום מיט א פרייליכע פנים איך מאך מיט דיר טובות דריי זיך ארום מיט א פרייליכע פנים. נאר נישט קיין השגות אין יעקב אבינו נאכאמאל און נאכאמאל, אבער א איד זאל זיך דרייען מיט א שמחה ער גלייבט אין אייבערשטן, מיט א שמייכל אויפן פנים. אמונה. ער לעבט מיט אמונה אין בורא עולם. ווי זאגט דער תולדות אדם, א שטייגער פון אמונה, מ'האט געליינט יענע וואך אין פרשת מקץ ויריצוהו מן הבור. וואס איז ויריצוהו מן הבור קענט אידיש וואס הייסט ויריצוהו מען האט אים געמאכט לויפן מען האט אים געמאכט לויפן זאגט ער איך ווייס איינער געפינט זיך אין א בור צוועלף יאר און זעט נישט די זון און נישט די לבנה און מען גיבט אים א באפריי אנטלויפט ער ווי א טיל פליט ער און מען דארף מאכן נו גיכער גיכער גיכער פארוואס יוסף הצדיק איז געווען יוסף הצדיק האט געוויסט קיין ארט גארנישט האט נישט צו יאגן וואס איז באשערט איז באשערט וואס איז נישט באשערט איז אנטלויפט די לבנה איז נישט דא רואיג רואיג רואיג ויריצוהו מען האט אים געמאכט לויפן. צו ווי דער רבי ר' בונם זאגט, וואס מען האט געליינט דארטן, ווען יוסף הצדיק האט געזאגט פאר די ברידערס דארטן, זיי האבן דאך געציטערט מי שם כספנו באמתחותינו, האבן זיי געזאגט דארטן פאר דעם איש על בית יוסף, וואס האט ער געענטפערט? ער האט געזאגט, אל תיראו שלום לכם אל תיראו. כספכם בא אלי, און וואס איז די געלט? אלוקיכם אלוקי אביכם נתן לכם מטמון באמתחותיכם. זאגט די רבי ר' בונם אז די וועלט זאגט געלט פאלט נישט פון הימל. אזוי זאגט די וועלט, זאגט ער אין תורה שטייט מפורש געלט פאלט פון הימל. אלוקיכם אלוקי אביכם נתן לכם מטמון באמתחותיכם. זיי זענען געווען קלוגע ברידערס. זיי האבן נישט געפרעגט פון וואו, פון וואס. נישטא געווען. דער רבוש"ע האט אריינגעווארפן מטמון. זאָגט האָבן זיי געלעבט. נישט דער האָט געקראַצט אַ לאָטערי מיט דער, נאָר אלקיכם ואלקי אביכם נתן לכם מטמון, דער באַשעפֿער װײסט דײַן אַדרעס, אָן קיין לאָטערי אױך. אלקיכם ואלקי אביכם נתן לכם מטמון. האָט נישט געפֿרעגט, װי אַזױ, װער, װאָס איז דאָ אַזאַ זאַך, ניו-יאָרק, געלט פֿאַלט פֿון הימל. דאָ איז דער לעבן, רבותי, די התחזקות מיט די אמונה. מוז ברענגען דאָרטן דער אישביצער, זײַן יאָרצײַט איז װען געװען הײַנט, נעכטן? די אישביצער. די אישביצער מיט די ישמח ישראל, כ'וועל פארליינען אביסל זיין לשון ווייל ס'איז א שטארקע חיזוק. זענען דא מדייק עפעס א דיוק די וואך, אבער זיי ברענגען ארויס דא א שארפע חיזוק. פארליינען אביסל די לשון פון די מי השילוח. היינט איז געווען זיין יארצייט, זיין טבת זאגט ער. זיין טבת איז געווען זיין יארצייט. זאגט די מי השילוח.

וגם נמצא הגביע באמתחת בנימין, ונלקח גם בנימין לעבד, ונדמה להם, ס'האט אויסגעזען ביי די שבטים, כי אין להם שום תקווה להיוושע, ס'האט אויסגעזען די ערגסטע, נישטא קיין שום האפענונג. ס'האט אויסגעזען נישטא קיין שום האפענונג. והצדיקו עליהם את הדין, ואמרו הננו עבדים לאדוני, מה נדבר מה נצטדק דרש'נט דאך די גמרא. ואחרי כן, כאשר הגיע עת הישועה פליצלינג אמר אני יוסף אחיכם, זאגט דער מי השילוח ולא נעשה שום מעשה שיהיה חילוק בין רגע שקודם התגלות ובין רגע שאחר כן, ס'איז געווען עפעס א מעשה אינמיטן? ס'איז נישט געווארן קיין שום מעשה, גארנישט נתגלה געווארן א בילד. כי גם קודם הישועה היה ניצב נגד פניהם כל הישועה, די גאנצע צייט וואס זיי האבן געוויינט איז די ישועה געווען קעגן דיינע אויגן, ס'איז געווען א יוסף, ס'איז געווען א יוסף, האסט סתם געוויינט. רק קודם העת לא הרגישו בזה, דערפאר האבן זיי געוויינט, אבער למעשה איז די ישועה שוין געווען פריער, עס איז געווען ביי דיר אין די אויגן איז געווען באהאלטן, פארהוילן. כתוב וכן נקווה, כאשר יבוא העת לגלות כבוד מלכותו עלינו, וירחם שארית ישראל, כל ישראל יראו שהישועה היתה נגד פנינו, רק מצדינו נסתר זאת, למעשה איז די ישועה לעבן דיינע אויגן, וואס טייטש לעבן דיינע אויגן?

אמר האט ער געזאגט עכשיו אחי נכלמים, מיינע ברידערס ווערן דא פארשעמט, אחי נכלמים, קרא להם בלשון רכה ותחנונים והראה להם שהוא מהול, האט זיי באוויזן ער איז מהול, פרעגן די ראשונים, וואס איז די ראיה שהוא מהול? עס קען זיין א ערבי מהול און עס קען זיין א גבעוני מהול, עס איז דא א ערבי מהול, וואס איז די ראיה? וואס איז הראה להם שהוא מהול? זאגט דער ישמח ישראל א מורא'דיגע ווארט ער זאגט ס'איז א באקאנטע מדרש וואס אלע קענען עס די סגולה צו טרעפן אבידות אמר ר' בנימין הכל בחזקת סומין עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם פון ווי לערנט מען עס ארויס מן הכא ויפקח אלקים את עיניה ותרא באר מים וואס טייטש די באר איז געווען פריער נאר הגר האט עס נישט געזען זי געוויינט דער באשעפער האט געעפנט די אויגן האט זי געזען וואס איז די טייטש אזוי קוקט עס אויס יעדער מענטש זעט עס אסאך מאל ער זעט ער זוכט א אבידה ער זוכט ער זוכט ס'איז געווען לעבן זיינע אויגן ער האט עס נישט געזען. אזוי איז דאס. ער האט עס נישט געזען. ס'איז געלעגן אין זיינע אויגן, לעבן זיינע אויגן, עד שבא הקדוש ברוך הוא ומאיר את עיניו. מען זעט דאך עס בחוש. ס'איז נישט נאר ביי אבידות א זייגער צו א ברילן צו א פישקע טאביק. ס'איז ביי נאך זאכן. מיר האט געזאגט איינער, א בני ברק'ער איד טאקע, ער האט געדארפט א שידוך, און וואו איז ער נישט געפארן וועגן א זיווג? ער איז געפארן קיין מאנטריאל. ער איז געווען שוין אין מאנטריאל, און ער איז נישט קיין חתן געווארן. שפעטער איז ער צוריקגעקומען קיין בני ברק, מיט וועם איז ער א חתן געווארן? מיט איינער פון זיין בנין. פארשטייסט די אבידה איז געווען ביי זיין בנין איז ער געפארן קיין מאנטריאל טרעף ווי די גאנצע וועלט איז ער דא א חתן געווארן דא איינער קומט דא אריין אויכעט על כל פנים דער דער זאגט דער ישמח ישראל וואס איז די טייטש עס איז דא א זמן אין הימל ביז ווען עט זיין צער ועגמת נפש און ביז ווען פון ווען נישט ס'קען ליגן דא די זאך ס'דא ליגן דו זעסט עס נישט אן. פארוואס? ווייל אין הימל נאך נישט געקומען די צייט אז דיין צער זאל אוועק גיין. אין די רגע וואס ס'קומט אן די מינוט איז אלץ דרייט זיך, די צער גייט אוועק, דו'סט עס טרעפן. נישט געקענט זיין גרייט. זאגט דער ישמח ישראל. יוסף הצדיק זאגט צו די ברודערס. ענק זיכען מיר שוין ארום שטייט אין מדרש יענע וואך וירדו אחי יוסף עשרה זענען אריינגעגאנגען אין מצרים ווי אזוי זאגט די מדרש דורך צען טויערן פארוואס ווייל יעדער איינער ווען מען האט זיך צושפרייט יעדער איינער גייען זיכען מען האט אים געוואלט פודה זיין בכל הון וחללא דעלמא זיי האבן געהאט א מוראדיגע שרעקליכע חרטה אויף די מכירה זיי האבן אנגעהויבן צו זיכען מען האט זיך צושפרייט. ענק קומען אן צו אונז, צו מיר, זאגט זיי יוסף, קומען אן צו מיר, די גאנצע וועלט רעדט ארום, אז א עבד איז ארויסגעגאנגען פון בית אסור יצא למלוך, פון בית הסורים יצא למלוך, ענק ווייסן ענק האבן פארקויפט א ברודער. צו פאלט אייך נישט איין, אפשר א עבד איז ארויסגעגאנגען מבית הסורים איז געווארן א מלך, אפשר רעדט איר צו מיט מיר, איך נעם ענק צו שמעון, גארנישט. דו ווייטער מיט גארנישט רעדט נישט סאך. איך האב אייך אוועקגעזעצט וישבו לפניו הבכור כבכורתו והצעיר כצעירתו שטייט יענע וואך. ויתמהו האנשים איש אל רעהו וואס איז דאס? אבער קיינעם פאלט נישט איין אפשר איז דאס יוסף? קיינעם פאלט דאס נישט איין. ענק זיכען ארום די גאנצע וועלט רעדט. איינער איז ארויסגעגאנגען פון בית הסורים יצא למלוך. אפשר האט עס מיט דעם? ענק זעהן ער נעמט אוועק שמעון ער איז בנימין. ענק זיצן הבכור כבכורתו פאלט אייך נישט איין אפשר איז דאס איך? איז ממשיך יוסף הצדיק און ער זאגט, זאגט דער ישמח ישראל, איך אויכעט, איך האב זיך אויך געקענט האלטן, איך האב זיך געקענט האלטן, געקענט האלטן, ס'איז געקומען די מינוט וואס די וואס די רבונו של עולם וויל די צער דארף אוועק גיין, האב איך זיך שוין נישט געקענט האלטן, לא יכול יוסף להתאפק, און ענק און ענק זענען אלע געוואר געווארן אז איך בין יוסף. טייטשט דער ישמח ישראל, ערו להם שיהיה מועיל, ער זאגט ווען איך ווייס איך עס מיט אפאר מינוט צוריק וואלט עטץ געזאגט ער ווי מועיל געווארן און מועיל האסט נאך נישט געקומען די צייט פארשטייט ענק וואלט מיר זיגארן ווייל ס'איז דא א מינוט וואס דאס גייט ווען עד שבא הקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם דא זאלסטו לעבן ס'איז דא א נישט די טרעפסט די טרעפסט ס'איז דא א אייבישטער וואס איז דא א פויסט זאגט ווען ס'זאל זיין צער און מען זאל אוועקגיין די צער. טייטשט דער מהרי"ץ דושינסקי ברענגט בשם ר' משה'לע בעל תשובה, ברענגט דער מהרי"ץ, ברענגט ר' משה'לע בעל תשובה די זאגן ויצא האחד מאתי ואומר אך טרוף טורף, אז דער אחד גייט ארויס אה דו לעבסט אה זי א בעל תחי' אז דו לעבסט נישט מיטן אחד איז טאקע טרוף טורף דו האסט פארלוירן דא האט מען דיר געטשעפעט דא האט מען דיר בארעדט ווייל ויצא האחד מאתי ויצא האחד אז דער אחד גייט ארויס דעמאלטס איז ער טרוף טורף מבולבל מעורבב צומישט און צודרייט. נאר זיך מחזק זיין מיטן אמונת השם און פארשטייט זיך מ'איז זיך מחזק מיטן אייבערשטן רעדט מען צום אייבערשטן, וואס הייסט מען רעדט צום אייבערשטן, ידוע דער רוקח ברענגט אין הלכות תפילה סימן שכ"ב המתפלל צריך שיתן עיניו למטה וליבו למעלה, און די און מען לערנט ארויס פון די וואכעדיגע סדרה לערנט ארויס דער רוקח וואס, כשיחפץ להתפלל ילך לפניו, ג' פסיעות, מען דארף גיין דריי טריט. פארוואס ווען פארוואס דריי טריט? זאגט דער רוקח, ווייל שכתוב ג' הגשות לתפילה, איין מאל שטייט א הגשה לתפילה ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע אין פרשת וירא, ויגש אליו יהודה די וואך, און די דריטע ויגש אליהו דארטן נאך כרמל ודוק ויאמר עניני ה' עניני. זאגט ער פון ויגש דריי ויגש לערנט מען ארויס דריי פסיעות פרעגט ער בשלמא ויגש אליו יהודה פארשטיי איך ער האט געגאנגען רעדן יוסף הצדיק און ויגש פון דארטן יהודה צוגעגאנגען דא צו יוסף הצדיק געגאנגען צו אים רעדן פארשטיי איך ויגש אבער זאגט ויגש אברהם ויגש אליהו פארשטיי איך נישט צו וועם איז געגאנגען ויגש אברהם איז געגאנגען דאווענען ויגש אברהם שטייט דאך ויאמר האף תספה צו וועם איז ער געגאנגען איך שטיי דא שטיי דא די אייבערשטער איז דא ווי גיין דארטן? דער אייבערשטער איז דא! ווי ווי וואס הייסט ויגש? די זעלבע זאך ביי אליהו, ויגש אליהו ויאמר עניני ה' עניני. וואס וואס איז דאס? וואס איז די פשט? זאגט ער ויגש איז די טייטש איין זאך, אז דער מענטש איז נעתק ממקומו, צו א צווייטן פלאץ יא? דאס איז נישט די עיקר משנה זיין די פיס, דא דא, דו זאלסט דא פארשטיין אז ווען דו גייסט דאווענען ווערסטו נתקרב צום בורא עולם, דערפאר האט מען געזאגט די רוקח האט מען געהייסן די ג' פסיעות ווייל דא זאלסטו פארשטיין, אין מח אין הארץ זאל פארשטיין אז דו ביסט יעצט נתקרב ביסט נישט אויפן זעלבן פלאץ, דאס טייטש ויגש, ויגש טייטש דו בלייבסט נישט אויפן זעלבן פלאץ, איז ויגש אליו יהודה ביסט געגאנגען צו א בשר ודם, אבער ווען דו גייסט רעדן צום אייבערשטן זאלסטו וויסן אז דו בלייבסט נישט אויפן זעלבן פלאץ, נישט ביי די פיס. מען קען נישט די די משנה זיין אין מח דאס פארשטיין, דערפאר גייט מען די גימל פסיעות ווייל די נפש זאל פארשטיין אז זי נתקרב ווערט נתקרב צום אייבערשטן א ויגש יא ארום און ארום ארום און ארום ס'דא א מורא'דיגע אור החיים הקדוש די וואך אוי. מען האט השגות הויכע מדריגות יא אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה אפשר איז מסוגל משפיע זיין פון זיין נפש אז מען טוט איבערזאגן דעם לשון זיכער הויכע מדריגות ער זאגט אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה זאגט דער אור החיים הקדוש אזוי לא תחושו לדבר יוסף הצדיק האט געזאגט לא תחושו לדבר האט נישט מורא פון די מכירה כי אני יוסף אחיכם, פירוש, מתנהג עמכם במידת האחווה, וכאילו לא היה הדבר ההוא, כאילו ס'איז נישט געווען גארנישט, מכירה, פוטיפר, בית האסירים, ווייס וואס ער דארט אריבער צוויי און צוואנציג, כאילו לא היה הדבר ההוא. זאגט ער, גם סמך לומר, פחדים נוראים, זאגט דער אור החיים, גם סמך לומר, אחיכם אשר מכרתם, וואס שטייט אני יוסף אחיכם אשר מכרתם, סמך לומר, שאפילו בזמן המכר לא כהתה עין האחווה ממני, איז נישט פארטינקלט געווארן, איך בין געבליבן די זעלבע ברודער, די זעלבע געטרייער ברודער. נורא נוראות וואו א יציר אנוש קען אנקומען. לומר שאפילו בזמן המכר לא כהתה עין האחווה ממני, פארשטייט זיך ס'איז גאר הויכע מדריגות אבער שטייט אין תורה הקדושה, תורה דערציילט נישט קיין מעשיות. ווען צו פארשטיין וואס די של"ה הקדוש זאגט אויף דעם פסוק דא ווייטער וואס שטייט וינשק לכל אחיו ויבך עליהם הערט וואס די של"ה הקדוש זאגט וינשק לכל אחיו ויבך עליהם זאגט די של"ה הקדוש ראה כמה צריך האדם למחול ולהעביר על מדותיו כי הם חטאו נגד יוסף ויוסף בכה ונשק אותם תורה דערציילט נישט קיין מעשיות, תורה וויל דיר זאגן ראה, זאגט די של"ה הקדוש, כמה צריך האדם למחול ולהעביר על מדותיו, כי הם חטאו נגד יוסף, ויוסף בכה ונשק אותם. דא איז געווען א אינגערמאן פאר א יארן, איז געווען א אינגערמאן, ער האט מיר געזאגט אזוי, ער האט מיר געזאגט גלייך נאכן שיעור, אז ער איז געפארן אויף שמחת תורה צו זיין רעבין קיין ירושלים, אויף שמחת תורה יענע יאר, נישט די לעצטע שמחת תורה, יענע יאר שמחת תורה, איז געפארן קיין ירושלים, ער האט געדינגען א דירה פון איינעם וואס איז דארטן אין געגנט, נעבן זיין רעבין, און ער האט מסכם געווען מיטן משכיר וויפיל בעטן, וויפיל צימערן, די ריינקייט אין די דירה, ווייל יענער איז זייער א. א געפיצטע, עס האט געמוזט זיין אזוי, און אלסדינג ריינקייט, בתנאי קודם למעשה ברחל בתך הקטנה, און ער זאגט, האט ער מיר געזאגט, ער איז אנגעקומען דריי שעה פארן זמן אין ירושלים, געווארן טונקל אין די אויגן, ער זאגט קיין שום ווארט וואס מען האט מסכם געווען איז נישט געווען ריכטיג, נישט וויפיל בעטן, נישט וויפיל צימערן, און ווער רעדט ווי שמוציג די דירה איז געווען. גארנישט האט נישט געקלאפט, נישט די בעטן נישט די צימערן, איז איך געווען אויער מנוחה, ער גלייך האט ער אנגעהויבן צו זוכן א צווייטע דירה אפאר גוטע פריינט, עס איז געווען צו שפעט, ער האט מיר געזאגט ווען עס איז געווען ווען עס וואלט געווען צייט וואלט איך צוריק געפארן קיין בני ברק, נאר מרוב בדות מען האט אנגעהויבן צו זוכן אנדערע דירות איז שוין נישט געווען קיין צייט צוריק פארן קיין בני ברק, בקיצור איך קען נישט ווייטער מפרט זיין וואס איז וויאזוי ער איז אריבער געגאנגען דארטן א יום טוב וויפיל גוים מען האט געדארפט דארטן פון טשולנט אויפן זופ, איי עס איז געווען דארטן א יעדעם אויס אויער דארטן, ער איז אריבער געגאנגען צער אויף עגמת נפש, מלא עגמת נפש דארט, ער האט מחליט געווען האט ער מיר געזאגט דער אינגערמאן אז גלייך בצאת החג מוצאי יום טוב גייט גיט ער א קלינג צו די משכיר און גיט אים א פאוץ און מנה אחת אפיים על אמרי מסוני און פשיטא ואין צריך לומר אז ער גייט אים זאגן בשפה ברורה ולא נעימה אז קיין פיאסטער גייסטו נישט קריגן אז קיין פיאסטער גייט ער נישט קריגן. ער זאגט מוצאי יום טוב האט געהאלטן דעם טעלעפאן און צו גיין קלינגען, ער איז געווען מלא, ער האט אים געמאכט א יום טוב. מוצאי יום טוב ווען ס'איז געווען, ער האט געהאלטן דעם טעלעפאן, ער האט א טאכטער, גאר גאר א עלטערע טאכטער. זי האט זיך געבעטן אויף אים, טאטע האב רחמנות, מאך עס פאר מיר. אפשר וועט מען מיט דעם פראווען א ישועה. זי האט זיך געבעטן ביי אים, קלינג נישט, זיי עס מקדיש פאר מיר. ער זאגט, בגבורת נפש עילאית, געביסן די ליפן.

מ'האט געבעטן דא איך דערצייל די מעשה מ'האט געבעטן מפרסם זיין באלד צו פארשטיין פארוואס איך דערצייל די מעשה. ס'איז געווען ביי מיר יענע וואך אינמיטן חנוכה איז געווען ביי מיר א אינגערמאן צוויי אזייגער ביינאכט. די אינגערמאן ווארט באלד צען יאר אויף קינדער. די אינגערמאן איז אריבער שוין שבעה מדורי גיהנום. ער האט שוין געמאכט סגולות ידועות ושאינן ידועות. סגולות וואס איר ווילט. און ער האט שוין געמאכט עפעס ביים לעצטן זומער האט ער אויך געמאכט עפעס א גאר עפעס א דבר רוחני עפעס א וועגן עפעס א רוחניות'דיגע זאך עפעס וועגן געהאלפן צו ווערן ליידער ליידער האט עס נישט געהאלפן בקיצור האט ער מיר געזאגט אזוי עפעס א איינער פון די גדולי הדור האט אים געזאגט הער זיך איין אז דו האלטסט דא אויף דעם מצב אפשר זיי בודק וואס טוט זיך עפעס א בין אדם לחבירו צו מען האט עמיצן נישט געטשעפעט דא. בקיצור ער איז געגאנגען בודק זיין, ער זאגט ער האט נישט געדארפט צופיל בודק זיין, ווייל זיין רעבעצענס, ער איז געוואר געווארן ביי זיין רעבעצענס קלאס אין די כיתה, פֿופֿציק פראצענט פון די כיתה אדער נאכנישט חתונה געהאט, אדער גרושות, אדער האבן נישט קיין קינדער. פֿופֿציק פראצענט! בקיצור, זיי האבן זיך געזעצט און זיי האבן זיך געכאפט, און זיי האבן זיך נישט געדארפט צופיל כאפן, וויפיל איך האב פארשטאנען פון דעם אינגערמאן, אז זיי האבן פוגע געווען אין עפעס א לערערין איינע, אבער נישט סתם, עס איז געווען דארטן עפעס א גראטשקע וואס מען האט נעאספי כלו הדברים, זענען אלע ארויפגעגאנגען צו די לערערין, עס איז געווען דארטן בכיות נוראות, מען האט געזאגט אז די לערערין דארטן האט אויך געוויינט געפערליך, געווען געפערליכע בכיות דארטן, ווייל די לערערין האט זיי געזאגט, איך האב ענק גלייך מוחל געווען. אבער איר ווייסט וואס איר האט מיר געמאכט? זי האט מפרט געווען דארטן צרות שונות ומשונות וואס דאס קען איך נישט איבערזאגן. זי האט מפרט געווען צרות שונות ומשונות וואס די גראטשקע האט אנגעמאכט ביי איר, צרות שונות ומשונות, האט זי געזאגט אזוי, איך האב גלייך מוחל געווען, אבער די כאב באגלייט מיר כאילו עס וואלט געווען נעכטן. ווייל ליידער האט עס, ליידער האט עס געהאט, עס האט באגלייט צרות שונות ומשונות. בקיצור זיי האבן נישט געוואוסט וואס צו טון, זיי זענען געלאפן, די אינגערמאן האט מיר געזאגט, מ'האט נישט געוואוסט וואס צו טון, זיי זענען געלאפן צו עפעס א דיין, פרעגן וואס טוט מען דא? האט דער דיין געזאגט, איר דארפט מאכן כל הון וחללי דעלמא זי זאל זאגן סלחתי. און זי האט געזאגט, כ'האב שוין דעמאלטס מוחל געווען, אבער זי האט א כאב. בקיצור די לערערין האט געזאגט אז זי איז מוכן מוחל צו זיין איין זאך זי ווייסט די כאב ווי ער איז געפערליך זי זעהט די כאב נעבעך ליידן אבער זי איז מסכים געווען מוחל צו זיין אז מען זאל מפרסם זיין די מעשה ברבים אז מען זאל וויסן וואס הייסט עס טשעפען א איד.

ווי זאגט דער מאמר החכם לייד אביסל, וועסט נישט ליידן אסאך, אוי בחכם ארבע א ילדי זושא, ס'איז נישט נאר ביי בחורים דארף מען אכטונג געבן, און נישט נאר אין די אינגע יארן, די עלטערע יארן אויך, ארום און ארום, וואס הייסט טשעפען מענטשן? יא, און אז מ'קען טשעפען איז אוודאי וואס מ'קען פאררעכטן, הא? אז מ'קען.

פון א אנדערע זייט האבן מיר דערציילט דערציילט ר' מענדל האט עס געהערט פון רבי יענקעלע אליין רבי יענקעלע פשעווארסקער האט דערציילט א מורא'דיגע מעשה רבי יענקעלע פשעווארסקער האט עס דערציילט להזיק נושא ביי זיי האט מען נישט געגעסן קיין קארפן קארפיאנען האט מען נישט געגעסן דארטן זייער שארף וועגן די וועגן די ווארעמס חשש ווארעמס. האט ער דערציילט אז ער איז געווען אמאל אויף א ברית מיט זיין שווער מיט ר' איציקל פשעווארסקער, און דארטן ביים ברית האט מען צוגעגעבן קארפן, קארפיאנען, האט ער געזאגט אז ר' איציקל, האט ער געזאגט די שווער האט זיך א עצה געגעבן, ווי אזוי האט ער ער האט אראפגענומען די קארפן און האט עס געגעבן פאר לייביש, רבי לייביש דער רבי איז היינט געווען איז געווען דעמאלטס א אינגל, האט ער געזאגט ער האט אראפגענומען פון דעם שווער האט עס געגעבן פאר א אינגל, די אינגל זאל עס עסן. האט רבי יענקעלע געזאגט, יאך האב יא געגעסן, יאך האב געגעסן די קארפ, נו פארוואס האב איך געגעסן? האט ער געזאגט, מאכט איר סדר אויס זיי, און א מעשה וואס איז געווען, א מורא'דיגע מעשה איז געווען ביי רבי ר' יונתן, דער הייליגער רבי ר' יונתן אייבשיץ, האט געהאט א זון וואס איז אראפ פון וועג, ער איז צוריק געווארן א בעל תשובה, ער האט צוריק תשובה, און ס'איז די מעשה געווען נאך וואס ער איז צוריק געווארן א בעל תשובה, נאך וואס ער האט תשובה געטון האט ער געמאכט א שבע ברכות פאר עפעס א חתן, און דארטן געווען פינף פון די גדולי הדור דערציילט רבי יענקעלע, און זיי האבן עפעס געקוקט אזוי איינער אויפן צווייטן, ווען מען האט געמאכט דעם שידוך זענען געקומען דארטן פינף גדולי הדור קוקט איינער אויפן צווייטן צו מען קען עסן, זיי האבן נישט געגעסן, און דער חתן האט אויך נישט געגעסן, מען האט אפגעלאזט דעם פלאץ אן קענען עסן, דער חתן האט אויך נישט, בלילה ההיא איז דער רבי ר' יונתן נתגלה געווארן צו איינער פון די פינף, האט אים געפרעגט וואס האסטו דא געמאכט? זיי האבן נישט געגעסן, אזא פגיעה. וואסטו דא געמאכט? האסט נישט געגעסן אזא פגיעה? די אלע פינף, כולל דעם חתן, האבן נישט געענדיגט דעם יאר. אויפן קבר פונעם חתן שטייט והוא רחום יכפר עוון. האט רבי יאנקעלע געענדיגט די מעשה, האט ער געזאגט, יא, איך האב געגעסן מיט די קארפן, ווער ווייסט, ס'קען זיין דאס וואס איך זיץ נאך היינט מיט אייך און נאר בזכות וואס כ'האב געגעסן די קארפן. דער קרפיון. גוט האט די אייניקל זיינע אנגעהויבן זיך צושפארן מיט אים, פשעווארסק אזוי, ער האט זיך אנגעהויבן צושפארן, זיידע, מען טאר נישט, מען האט נישט געקענט מיין, מען טאר נישט, נשמה, האט ער אים געזאגט, דו הער זיך איין צוריק פארן אייניקל, איך אין דיינע יארן בין איך געווען מער פרומער פאר דיר, אבער וואס איך לעב היינט איז נאר ווייל איך האב געגעסן די קארפ. דער ווארט. ס'איז נישט נאר קארפן, באלד וועט דער עולם מיינען א קארפן איז א סגולה לאריכות ימים, נישט דאס, נישט די עסן קארפן. ס'איז דער דער זיך אוועקגעבן פאר יענעם, נישט אראפנעמען א צער פון א אידיש קינד ארויסנעמען א דמעה. מען דארף אכטונג געבן, מנהג אבות מען דארף אכטונג געבן, מען עסט נישט עסט מען נישט, דאס איז קלאר.

איז דער דברי חיים צוגעגאנגען און האט געזאגט, איך געב אויכעט אכטונג נישט עסן צווישן רשי און רבינו תם'ס תפילין, אבער איך נעם זיך אביסל לעקעך און בראנפן און איך לייג זיך אריין אין די זייט. און אזוי האבן אים אלע נאכגעמאכט, ער האט גענומען לעקעך און בראנפן און געלייגט אין די זייט, אלע האבן נאכגעמאכט, און קיינער האט נישט געגעסן און מען האט נישט געטשעפעט קיין אידן. זיי האבן אריינגעלייגט די גאנצע חכמה, די גאנצע קדושה כ'האב ווי א, כ'האב ווי ווי. יא. מוסר יגיע. דער מורא'דיגע מהרשא, דער מהרשא זאגט אין סנהדרין י"א מורא'דיגע מהרשא. די גמרא דערציילט דאך דארטן אז רבינו הקדוש רבי האט געזעצן אמאל אינמיטן א שיעור און ער האט געפילט א ריח שום, האט רבי געזאגט מי שאכל שום יצא! עמד רב חייא ויצא, אפילו ער האט נישט געגעסן דעם שום, רב חייא ארויס, פארוואס איז ער ארויס? פשוט, ער האט נישט געוואלט מבייש זיין דער וואס האט געגעסן, יא? עמד, עמדו כולם ויצאו, די אלע זענען ארויס געגאנגען פון שיעור, בשחר מצא רבי שמעון בן רבי לרב חייא, זאגט די גמרא, אינדערפרי האט רבי שמעון בן רבי, די זון פון רבי, געטראפן רב חייא, אמר לו, אתה הוא שציערת לאבא? דו האסט מצער געווען דעם טאטן? אמר לו לא תהא כזאת בישראל. רשי לערנט דארטן א פשט, קוקט אריין אין רשי, און לאמיר גלייך גיין צום מהרשא. דער מהרשא זאגט אז רבי שמעון האט מוכיח געווען רבי חייא, וואס ביסטו ארויס? דו ביסט ארויס ווייל דו האסט נישט געוואלט מבייש זיין דער וואס האט געגעסן, יא? דו האסט נישט געוואלט מבייש זיין דער וואס האט געגעסן, אבער געב א קוק ווי דו האסט אנגעמאכט א ביטול תורה, געווארן אויס שיעור. אויס שיעור האסט עס געמאכט, געמאכט א ביטול תורה דרבים, דו האסט נישט געטארט ארויסגיין, ס'האט געדארפט ארויסגיין דער וואס האט געגעסן די שום, דער וואס האט געגעסן די שום, דו ביסט ארויסגעגאנגען די גאנצע עולם איז ארויס געווארן אויס שיעור. זאגט דער מהרש"א רב חייא האט אים געענטפערט, כ'וועל פארליינען די לשון, רב חייא האט אים געענטפערט איך ווייס אויך דאס הייסט ביטול תורה, וודאי ביטול תורה איז עוון וחטא,

שטיין דא, מיין איך, קוקט אן, עס איז דברי חיים, דארט נאך ר' יאנקעלע, ס'איז דא מעשה'ס וואס, דא מעשה'ס וואס די עולם האט ליב נאכצומאכן, און ס'דא מעשה'ס וואס, איז געווען ביי ר' אביגדור טאלנער, איינער האט אים נאכגעמאכט, איינער האט אים נאכגעמאכט, האט אים געפרעגט אפשר קענסטו מיר נאך נישט מאכן, קודם מאך, מאך נישט וואס איך מאך נישט, אפשר קענסטו מיר קודם נאך נישט מאכן, ווען שטייט נאמען נו אויב נאך מאכן נאמען יא רבותי אבער מען דארף וויסן מיט די אלע זאכן התמדה בתורה האט דאך ליב כאפן טוב לבטל תורה מלבייש בן ישראל נאר מען קען כאפן איין האלבע דא און איין האלבע איז ביטער כמו גאל לבטל תורה נאר מלבייש בן ישראל מען דארף וויסן התמדה בתורה התמדה התמדה בתורה אבער וויסן וואס דאס הייסט, וואס דאס הייסט לבייש בן ישראל, דאס זאגט דער מדרש די וואך, דער מדרש זאגט אין די מדרש תנחומא ה' די וואך אמר רבי שמואל בר נחמן, ווען יוסף האט געזאגט די ווערטער אני יוסף, אמר רבי שמואל בר נחמן לסכנה גדולה ירד יוסף, פארוואס? האט ער ארויסגענומען אלע מענטשן פון צימער, הוציאו כל איש מעלי, זאגט ער לסכנה גדולה ירד יוסף שאם הרגוהו אחיו אין בריה בעולם מכירו, קיינער וואלט נישט געוויסט וואס ולמה אמר הוציאו כל איש מעלי? וויאזוי האט ער געזאגט אזא ווארט הוציאו כל איש מעלי? מ'קען דא דיך פטר'ן גלייך. אלא כך אמר יוסף בליבו, מוטב שאהרג ולא אבייש את אחי בפני המצרים. ער האט געוואוסט אז סכנה גדולה, אבער מען פארשעמט נישט קיין ברידער. ס'איז א הויכע מדריגה, מורא'דיג הויכע מדריגה, אבער דו זאלסט נאר וויסן און געוואנט, גיב זיך א כאפ און פארשטיי, פארשטיי, אין אלע עניינים און אלע מובנים, ווי האט רב חצקל קוזמיר געזאגט די וואכעדיגע סדרה אל תרגזו בדרך. אל תרגזו בדרך, ענק זאלן זיך נישט קריגן אויפן דרך און עבדו את השם. ווייל אלע מיינען דאך נאר לשם שמים, ווער קריגט זיך שלא לשם שמים? אל תרגזו בדרך, אויפן דרך אין עבודת השם זאלסט דיך נישט קריגן. ווי סאטמאר רב געזאגט, דער סאטמאר רב האט געזאגט אז שטייט אין פסוק אין ישעיה ס"ו כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה. זאגט דער סאטמאר רב, בשלמא א ארץ חדשה דארף מען, מען דארף דא רייניגן דעם ארץ, אבער שמים חדשים ווער דארף א נייע הימל? וואס דארף מען א נייע הימל? די הייליגע הימל? ביטע נעמען די לשם שמים, צו נעמען דארף מען נייע הימלען. די אלע מחלוקת לשם שמים, נו, מ'ווייסט דאך. די לשם שמים. פארקערט, מ'ווייסט. איי. דער הייליגער חתם סופר זאגט די וואך ויצא האחד מאתי ואמר אך טרף טרף. זאגט דער הייליגער חתם סופר ס'ידוע.

טייטש דער הייליגער חתם סופר ווייטער וואס מען האט אנגעהויבן, א מורא'דיגע טייטש, מען האט שוין כמה וכמה פעמים געשמועסט דער חתם סופר, און ס'איז נישט גענוג וויפיל מאל מען האט גערעדט פון דעם. ער טייטשט א פסוק די וואך אין ויגש אויף ויצא אחד מאיתי, און ממשיך אזוי, ער זאגט השם גבולך שלום, חלב חיטים ישביעך. זאגט ער ס'איז דא קלוגע מענטשן, קלוג, און מען זעהט קלוגע מענטשן, ס'איז דא א וואנט פאר זייער פיקחות, וואס איז די וואנט? דא א מענטש איז קלוג קלוג ביז כבוד, פאר כבוד מאכט ער שטותים, ווי האט יענער געזאגט וועגן א טראפל כבוד מאכט ער זיך אזויפיל בזיונות, ווי, ס'פאסט נישט פאר אים, א קלוגע מענטש, כבוד איז די וואנט פון זיין פיקחות. א וואנט. ס'האט זיך אפגעשטעלט די פיקחות. און דער חתם סופר ממשיך. ס'איז דא איינער וואס די פיקחות איז קלוג קלוג ביז געלט. פאר געלט מאכט ער שטותים. זעהט לא עלינו. ס'איז דא איינער ממשיך דער חתם סופר וואס איז קלוג קלוג ביז קנאה. זעהט א קנאה אחת ער מאכט שטותים. ער איז דאך א קלוגע מענטש פאסט נישט פאר אים. בקיצור. זאגט דער הייליגער חתם סופר א ערליכע איד איז נישט אזוי. ביי ערליכע איד איז מוח שליט על הלב, די קלוגשאפט גייט אריבער העכער די קנאה, העכער די כבוד, העכער די ממון, דאס הייסט ס'איז נישט קיין וואנט פאר זיין פיקחות, יא? אבער דער צדיק דער ערליכער איד האט אויך א וואנט צו זיין פיקחות, דארטן שטעלט זיך אפ די פיקחות. ווי? די וואנט הייסט שלום. פאר שלום מאכט ער שטותים. ווי פאסט עס פאר דיר? ביסט א ספאנדזשע דא, דאס קענסטו נישט צוריק לייגן אויפן פלאץ. ביסט א קלוגע איד, פרוביר. און דא ווערט ער אויס קלוג. פאר לכבוד ר' שלום מאכט ער שטותים. די לשון חתם סופר, הייליגער חתם סופר, אז עס זאגט דער צדיק, מוטב אקרא שוטה כל ימיי, ואל אהיה במחלוקת אפילו שעה אחת. איך זאל אויך הייסן א שוטה. דער עיקר אל אהיה במחלוקת שעה אחת, דאס איז לשון חתם סופר. דער הייליגער חתם סופר וואסערע שכר גיט אים דער אייבערשטער אויף דעם? דאס איז השם גבולך שלום, די גבול זיינע פון זיין פיקחות איז שלום, דארט איז די וואנט פון זיין פיקחות. דער אייבערשטער צאלט אים אויף דעם, חלב חיטים ישביעך פרנסה גדולה. וואס איז דער טייטש? זאגט דער חתם סופר. און די גמרא זאגט אין מועד קטן כ ח, שבת ק נ ו, אז בני חיי ומזוני, לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, זאגט תוס' אין שבת ק נ ו, אז זכות גדול משנה המזל, ווער איז די זכות גדול משנה המזל? דאס, די השם גבולך שלום, וותרנות, ער מאכט זיך נאריש פאר שלום. ער מאכט אליינס א באטראנען צו זשומען. דאס איז מסוגל, זאגט ער, מסוגל משנה א מזל אז אפאר חלב קריגט ער מסביח קריגט ער עשירות. פון דעם קריגט ער עשירות. מ'רעדט אזוי פון דעם אז וויל איך שוין מבהיר זיין נאך א נקודה מבהיר פון א זאך וואס שטייט די וואכעדיגע סדרה. ס'איז עפעס אזא מצוה וואס די עולם ווייסט נישט אז ס'איז נוהג בזמן הזה אויכעט. די ווייסט נישט ווי אמאל איז אריינגעגאנגען עפעס א טאטע צום ראש ישיבה און ער זאגט פארן ראש ישיבה אז מיין זון איז זייער לקוי כיבוד אב זייער לקוי און נישט בסדר און געבעטן ראש ישיבה זאל זען צו טון וועגן דעם ראש ישיבה האט געזאגט יא אקעי ראש ישיבה איז צוגעגאנגען צו דעם בחור און געזאגט דעם בחור אפשר מאכן א שיעור איינמאל א וואך טאר אוודאי לערנען מיטן ראש ישיבה אוודאי וואס וועט מען לערנען? כ'וויל לערנען מיט דיר פרייטאג וואס וועט מען לערנען? שטעל דיך איין, גאנצע וואך לערנט מען גמרא, איך וויל לערנען פרייטאג שלחן ערוך. אוודאי, וואס הייסט שלחן ערוך זיך צוגרייטן? האט גערעדט אויף שין יורה דעה, ריש מם, הלכות כיבוד אב ואם. האט דער בחור געזאגט, אפשר ראש ישיבה, אפשר קען מען לאמיר לערנען הלכות הנוהג בזמן הזה? ליידער ליידער, איר פארשטייט רבותי, ס'איז ליידער ליידער, דער מענטש כאפט נישט, וואס שטייט די תרגום יונתן זאגט עס די וואך, תרגום יונתן זאגט די וואך אז ס'שטייט ווען יעקב אבינו איז אנגעקומען קיין מצרים שטייט ויאסור יוסף מרכבתו ויעל יוסף הצדיק איז ארויף לקראת ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפול על צואריו ויבך על צואריו עוד, שרייבט דא אין תרגום יונתן ווייסט דאך אין תרגום יונתן זעט מען דאך אסאך מאל זאכן וואס ס'שטייט נישט אין פסוק, דאך נסתרות, נסתר נסתרות ווערט השגות. זאגט דער תרגום יונתן אזוי, וקדם דאשתמודעיה אבוי, סגד ליה. ואתחייב למהוי שנוי קטיען, וואס איז טייטש, פארדעם יעקב אבינו האט אים נישט דערקענט.

נע, היינט איז דא אזעלכע קינדער תלמידי חכמים, וואס קומען אהיים דארפן זיי נאר די טאטע זאל, פילן האבן געברענגט דעם טאטן א מתנה, א לעבעדיגע ספר תורה, ווארט נאר די טאטע זאל לייגן דעם כתר אויף, און טאמער די טאטע שיקט אים אראפ אין מכולת קויפן עפעס, פילט ער ער קען נישט מוחל זיין, א פגיעה אין כבוד התורה, ס'איז נישט מיין כבוד. ער קען עס נישט, ער טאר עס נישט מוחל זיין. השם ישמרנו, גיט א קוק וואס דא שטייט. ער ווייסט ער טרעט אויף די תורה. דאס איז דאך א מורא'דיגע זאך, ווייל די טאטע האט זיך געבוקט צו א קינד. טאטע האט זיך געבוקט צו א קינד, ווען יעקב האט זיך געבוקט צו יוסף, וועגן דעם פאר יוסף איז אראפ געגאנגען יארן. רבותי, נורא נוראות, דאס איז דאך אבער, מ'רעדט דאך מי לנו גדול, אונז האבן נישט קיין השגות אין דעם, עס איז דאך א פחד, אין זוהר הקדוש שטייט אין סוף פרשת ויצא, מי לנו גדול פון מאמע רחל. מאמע רחל, דו הערסט? אין זוהר הקדוש שטייט אז רחל אמנו האט נישט מגדל געווען בנימין אפילו איין טאג פארוואס? פארוואס? ווייל זי האט מצער געווען דעם טאטן. וואסערע טאטע? לבן הארמי, פו! וואס האט זי איהם צוגענומען? די תרפים, פו! אבי אבות הטומאה, תרפים! לבן הארמי, אבער זי האט מצער געווען א טאטן. זוהר הקדוש, מצער געווען א טאטן. און זוהר הקדוש זאגט ואף על גב דאתכוונת לטב, דאס איז לשון זוהר הקדוש. איך לייען אייך פאר די לשון, ואף על גב דרחל איהי עבדת לאעקרא ליה לאבוה מבתר עבודה זרה. אפילו זי האט געארבעט אויף וואס אוועקצונעמען טאטן די תרפים, פון עבודה זרה. אתענשת, זי איז נענש געווארן. פארוואס? וואס איז די עונש? דלא רביאת ליה לבנימין זי האט נישט מגדל געווען בנימין ולא קיימא בהדיה שעתא חדא, זי איז נישט געווען מיט איר זון בנימין מיט איר בעיבי איין שעה. בגין צערא דאבוה, אף על גב דאתכוונת לטב. אפילו האט געמיינט לטוב. יא במה דברים אמורים? און יענער זאגט נאך היינט רעדסט מיט א אינגערמאן זאגט ער יא אבער די ווייסט ווער איז מיין טאטע בכלל? די ווייסט ווער איז מיין טאטע? און זאגט איך ווייס ווער איז דיין טאטע, דיין טאטע אבער קיין לבן הארמי איז ער נישט, און די ביסט אויך נישט רחל אמנו. געב אכטונג. מאכט אסאך מאל שאלות, זאכן, פארליינען א מעשה וואס ער ברענגט דארט פון חזון איש, די מעשה איז, ער ברענגט, ס'איז געווען עפעס א בחור, ער איז היינט מגדולי התלמידי חכמים שבדור, דער בחור. דער בחור איז ארויפגעקומען דא אין ארץ הקודש תש"ח אליין, און האט שטארק מצליח געווען, מצליח געווען זיך אריינגעזעצט אין א גרויסע ישיבה, געלערנט און געפלאגט, ער איז עלה ונתעלה אין לערנען נאך. תש"י סוף ווינטער איז זיינע עלטערן ארויפגעקומען דא, און דער בחור האט געוואלט גיין העלפן זיינע עלטערן, עס איז געווען תש"י עס איז נישט ווי היינט, מען האט געדארפט טרעפן פארן טאטע א דירה, מען האט געדארפט טרעפן פרנסה, און ער האט שוין געקענט די תהליכות החיים, ער האט געקענט די שפראך אויך, די עלטערן האבן נישט געקענט די שפראך. איז ער געגאנגען צו רבי אייזיק שער און האט אים געפרעגט אז ער האט געוויסט אז ער וועט מוזן צו גיין העלפן יעצט די עלטערן דארף ער אפלאזן די ישיבה יעצט אפאר וואכן ס'איז א ביטול תורה און רבי אייזיק שער האט דא געהאט עפעס א הסתפקתא פארוואס ווייל די שלחן ערוך הרב דער בעל התניא פסק'נט אז איינער וואס קען משיג זיין ידיעת התורה בשלימות, ער איז א בר, ער איז א בר הכי, א גרויסע בעל כישרון, ער קען אנקומען ידיעת התורה בשלימות, זאגט דער רב שלחן ערוך, איז ער טאר נישט מבטל תורה, ער טאר נישט מבטל זיין תורה אפילו ביי מצוה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, אפילו ביי מצוה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, דערפאר האט רבי אייזיק שער נישט געוויסט וואס צו ענטפערן, ווייל דער בחור איז געווען א בר הכי, ער איז געווען, ער איז געווען א מצב וואס ער קען ידיעת התורה בשלימות געקענט טאקע האט ער נישט געוואוסט די ענטפער און האט אים געזאגט גיי צום חזון איש ער איז געגאנגען מיט אים צום חזון איש די בחור אריין געגאנגען און האט אים דערציילט איז האט די חזון איש אים געענטפערט צוויי ווערטער אז ס'איז א דבר טבעי ס'איז א דבר טבעי אז אזעלכע זאכן מאכן קינדער פאר די עלטערן. רבי אייזיק שער האט אים גלייך מסביר געווען אז טייטש די חזון איש האט געהאלטן א זאך וואס מען ווייסט א קינד מאכט עס פאר א טאטן ס'איז א וועג וואס איז על פי הלכה נישטא אין דעם קיין ביטול תורה. נישטא אין דעם קיין ביטול תורה. איך וויל נישט דא נו שוין מפרט זיין סיי וועגן די כבוד הבנים און סיי וועגן די כבוד אבותם. אבער יעדע זאך וואס איז א נארמאלע זאך א קינד מאכט עס פארן טאטן נישטא קיין ביטול תורה, מען האט גערעדט פון איינעם וואס איז געווען א גרויסער בחור. נאכאמאל, רבותי, חוץ פון די זאך דארף מען נאר לערנען, די ביטול תורה איז א גרויסע חטא, אבער ער ווערט מיר א מתמיד פונקטליך ווען ער דארף דא מקיים זיין די כיבוד אב, דא ווערט ער די מתמיד. יעדער איינער פאר זיך עס מפרט זיין, אן קיין אריינגיין קיין דוגמאות, אן קיין טשעפען, אבער וויסן א זאך וואס דאס איז טבעי, וואס מען מאכט עס פאר א טאטן, איז נישטא, פאר א טאטן פאר א מאמע, ס'איז א דבר טבעי, איז נישטא אין דעם קיין ביטול תורה. ער ברענגט דארט נאך א אינטערעסאנטע מעשה אז ס'איז געווען עפעס א בחור איינער א תלמיד חכם ער איז געקומען פון לאדזש ער האט זיך דא אריינגעזעצט ער האט דא געוואוינט אין בני ברק און ער האט זיך געמוטשעט שטארק אין פרנסה נישט געהאט צו עסן נישט געהאט צו עסן שפעטער זענען די עלטערן געקומען און געווען אויסער זיך ווי איך געב זיך נישט עצה פאר זיך ווי אזוי קען איך מפרנס זיין די עלטערן. האט אים געטראפן רבי יעקב האלפרין זכרונו לברכה, רבי יעקב האלפרין דאך געווען די, שוין, האט אים געפרעגט וואס, מדוע פניכם רעים, וואס איז אזוי פארזויערט? האט אים דערציילט, געקומען עלטערן איך האב נישט פאר מיר צו לעבן איך ווייס נישט וואס צו טון, פרעגט אים רבי יעקב זאג נאר וויפיל מיינסטו דארף עס קאסטן, ער האט געזעצן מיט אים וויפיל דארף עס קאסטן, זאגט אים רבי יעקב איך בין מקבל אויף מיר דעם עול, איך גיי אויסהאלטן טאטע מאמע, אבער בתנאי, אז די שכר פון דעם מצוה אויף מיר. האט שוין נישט געהאט קיין טאטע מאמע, איך וויל די שכר. בקיצור, שרייבט ער דארטן אז דער גאון, דער תלמיד חכם, מחד לבו, האט ער געדארפט זיך מיישב זיין, איז ער געלאפן צום חזון איש, פרעגן דעם חזון איש, האט ער אים געזאגט אז ער וויל די שכר מצוה, זאגט ער אים וואס איז די שאלה? ער זאגט פאר כיבוד אב ואם דארף מען מוכן זיין אריינצוגיין צום גיהנום אריין פאר כיבוד אב ואם, און שפעטער זאגט ער אים, דער רבונו של עולם האט גענוג פאר אים און פאר דיר אויכעט, כאילו נאך דא פלאץ אין גן עדן, דאגה נישט, ער האט מורא גן עדן איז שוין פארמאכט, פלאץ אין גן עדן פאר אלע ביידע. די געדאנק זאגט ער פארן טאטע מאמע וואס קוקסטו אזוי אויפן שכר. דער רבי חיים בריסקער האט איינער געקומען פרעגן א שאלה א בחור, א בחור אין ישיבה, האט געקריגן א בריוו פון זיין טאטן, אז זיין טאטע רופט אים אהיים, די גמרא ווער ס'געדענקט די גמרא אין סוף פרק קמא דקידושין דארט ווען די גמרא דן דארט אין כיבוד אב די סוגיות אין כיבוד אב זאגט דארטן די גמרא ס'איז א מחלוקת אין די גמרא אזוי פסק'נט מען אז כיבוד אב איז משל אב די געלט ביסט מחיוב מאכילו ומשקהו אלסדינג אבער די געלט איז משל אב אזוי פסק'נט די הלכה האט ער געזאגט פאר ר' חיים בריסקער דו האסט געקריגן א גריב בריוו פון דיין טאטן ער זאל אהיימקומען אבער וואס דען האט מען נישט אריינגעשיקט דא געלט. האט מיר נישט אריינגעשיקט געלט, און ממילא בין איך פטור. האט רבי חיים בריסקער געזאגט ריכטיג, דו גיי צופיס. ס'א חיוב צו גיין צופיס כאילו די באן איז א פתרון פאר דיר נישט פארן טאטן. דו דארפסט אנקומען צום טאטן. דאס איז נישט פונקט ווי מאכילו ומשקהו. מאכילו עם, דו דארפסט קומען צו טאטן, טאטע האט דיר גערופן דארפסטו קומען, די באן איז פאר דיר א פתרון. גיי צופיס. סטייפלער טייטשט מיט דעם די וואך א אינטערעסאנטע זאך אין ברכת פרץ כידוע אז שטייט דאך אין חזל און וואס רש י ברענגט דארטן אז ויבך על צואריו עוד א יעקב אבינו האט נישט נישט געוויינט פארוואס וואס האט יעקב אין מדרש אגדה זאגט רש י וואס וואס האט יעקב אבינו געטון דעמאלטס יעקב אבינו האט געליינט קרישמע יעקב אבינו האט געליינט קרישמע פרעגן אלע די קשיא, מה נפשך, אויב ס'איז געווען זמן קרישמע, פארוואס האט יוסף נישט געליינט? און אויב ס'איז נישט געווען זמן קרישמע, וואס האט יעקב אבינו געליינט? זאגט די סטייפלער אזוי, אז די מהרל זאגט, די מהרל אין גור אריה די וואך, אז למעשה איז נישט געווען קיין זמן קרישמע, נאר דרך הצדיקים, א צדיק וואס קומט אים א גרויסע ישועה, נאך צוויי און צוואנציג יאר געוויינט אויף א יוסף און מ'טרעפט אים פלוצלינג, עס קומט א גרויסע ישועה, איז דרך הצדיקים, ער איז דבוק אין בורא עולם, זאגט די סטייפלער ער גיבט עס אוועק דעם אייבערשטן ואהבת. אזוי שטייט אין מהרל. זאגט דער סטייפלער נו, ממילא איז פשוט. יעקב אבינו האט געזען אזא ישועה, האט ער געגעבן גלייך דעם אייבערשטן. יוסף הצדיק זאל מאכן אזא מידת חסידות? מידת חסידות, דארפסט מקיים זיין דער כיבוד אב! קודם א דאורייתא, יעצט גיין חסידים ווערן נאר אויפן חשבון פון א כיבוד אב? דאס איז דאס איז נישט קיין חסידות, דאס איז עם הארצות דאס. גייסט מאכן חסידישע, גייסט מאכן לפנים משורת הדין מיט די האסט א ש. יעקב אבינו האט געקענט מאכן די קרישמע, די מידת חסידות, ווייל ער האט נישט געהאט קיין כיבוד אב דא, יוסף הצדיק האט יעצט כיבוד אב בפועל. ביסט נאך דער א א ודי למבינים. אז נאך די כיבוד אב דעמאלטס קענסטו קענסטו מיר פירן וואו דו ווילסט, אבער טרעטן אויפן טאטנ'ס כבוד? און זאל די אייבישטער שומר ומציל זיין. יא רבותי, לאמיר זיך געבן א שאקל אבער איין ווארט רבותי. שפת אמת זאגט די וואך ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מיט וואס איז דא געווען זאגט די שפת אמת? זיי זענען געווארן נבהלו מפניו זיי האבן געזען די פנים זיינע דאס איז יוסף אזא קדושה אין אזא מצרים אזא קדושה נבהלו מפניו אזא קדושה אין אזא מצרים זיי זענען געווארן אויס מענטשן וואס זיי וואס האבן אונז געטון ווען ער בלייבט ביים טאטן, ווער ווייסט ער וואלט געווען א קודש הקדשים, אזא קדוש אין אזא מצרים, וויאזוי וואלט ער געווען ביים טאטן, האט דער יוסף געזאגט איר האט א טעות, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם, זאגט דער שפת אמת וואס דרש'נען חזל אשר שברת, יישר כחך ששברת, זאגט ער יישר כחכם שמכרתם ווייל נאר די מכירה האט מיר גרויס געמאכט. נאר דאס האט מיר גרויס געמאכט, נאר די נסיון מאכט אים גרויס, נאר די נסיון מאכט אים גרויס, ווי האט ער געזאגט הרב וואזנער? ער האט געזאגט ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף, ער האט ביקש יעקב לישב בשלוה, מיינט ער האט געוואלט אזוי בשלוה האט געוואלט, ער האט געוואלט שלוה האט געוואלט לערנען און דאווענען מיט הרחבת הדעת, קפץ עליו רוגזו של יוסף האט געזעהן ווי יוסף הצדיק איז געווארן גרויס פון די נסיון אויף א מיליארדסטע שטאק האט ער שוין נישט געוואלט אזוי בשלוה ער האט געזעהן פון איין נסיון וויאזוי א איד קען ווערן גרויס די אייבישטער זאל אפהיטן אונז דארף מען בעטן און וויינען און רייסן אל תביאנו לידי נסיון זעמיר נישט דארט אונז דארף מען בעטן אל תביאנו אבער ווען ס'קומט צו א נסיון זאל א איד וויסן קפץ עליו ווי גרויס ער ווערט. ער דערציילט, רבי שמואל בירנבוים, דער ראש ישיבה פון מיר, רבי שמואל בירנבוים ברענגט אויס אז ס'איז געווען מיט בחורים וואס זענען געווען ביים חפץ חיים יום הקדוש, מוצאי יום הקדוש האט ער זיי עס געזאגט. דארטן שטייט א אנדער פלאץ, ביי רבי אלחנן וואסערמאן שטייט דער חפץ חיים האט געזאגט רבי אלחנן וואסערמאן, א מורא'דיגע ווארט וואס נאר די כהן הגדול מאחיו דער חפץ חיים האט געקענט זאגן אבער א מאמר נורא רבותי זאל אריינגיין אין די ביינער א מאמר נורא וואס די חפץ חיים האט געזאגט אויף די ער ברענגט רבי שמואל בירנבוים און ער זאגט אז אז די חפץ חיים האט געזאגט פאר די בחורים ס'איז געווען ביים ערשטן וועלטס קריג בחורים זענען אריבערגעגאנגען שווערע ביטערע נסיונות אין יראת שמים און און זיי האבן זיך געהאלטן געריסן פון זיך שטיקער און זיי זענען געווען ביים חפץ חיים יום הקדוש מוצאי יום כיפור זיי האבן אפגעזעגנט האט דער חפץ חיים געזאגט די ווארט ער זאגט אויך פאר רבי אלחנן וואסערמאן. אז די וואך שטייט אזוי, יעקב אבינו זאגט רב עוד יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות. וואס איז בטרם אמות? טרם אמות פאסט איך רעד מיט דיר, לאמיר אריינכאפן פארן שטארבן. די תורה הקדושה, יעקב אבינו זאגט בטרם אמות? יעקב אבינו זאגט לאמיר אים זעהן פארן שטארבן, וואס מיינט דא די ווארט בטרם אמות? די חפץ חיים זי"ע געזאגט, ווייל אויבן אין הימל די פלאץ פון א מענטשן אין גן עדן ווענדט זיך נאר אין וויפיל נסיונות ס'איז געווען. יעקב אבינו האט געזען יוסף האט זיך געהאלטן אין אזא מצרים איז ער געבליבן א יוסף, אלכה ואראנו בטרם אמות ווייל איך ווייס אויבן אין הימל וועל איך אים נישט קענען זען. יעקב אבינו פריש ער האט געוויסט אויבן אין הימל וועל איך אים נישט קענען זען ער איז אריבער אזעלכע נסיונות. האט דער חפץ חיים געזאגט פאר די בחורים איך דאנק אייך איר זענט געקומען צו מיר אויף יום כיפור ווייל איך איך בין אויך אריבער נסיונות האט ער געזאגט אבער נישט אזעלכע נסיונות איך ווייס אז אויבן אין הימל וועל איך אייך נישט קענען זען. אייך ווען א מענטש גייט אריבער נסיונות, מיט דעם אלעם זאל מען נישט געפריווט ווערן, אבער ווי ברענגט דער בית אברהם האט עס נאך געשריבן פארן קריג, דער בית אברהם שרייבט ער אז די כורה, די כורה האדמה דארטן עומק פון הונדערט צוויי הונדערט מעטער גראבן זיי אין דר'ערד יא, וועמען שיקט מען דארטן? דאך א אויר חנוק שרייבט ער דארטן, אויר חנוק, מסוכן, גזים רעילים, מחנק האויר, שפירט מען דארטן שיקט מען נאר אריין מענטשן וואס האבן נישט וואס האבן שוין נישט וואס צו שאדן האבן אין לעבן, קשי יום, דארטן שיקט מען נישט קיין נארמאלע מענטשן, נאר מענטשן וואס. זי קען זי וויל שוין גיין. און דארטן ווערט מען דערשטיקט צו נישט די גזים רעילים מחנק. אבער דייקא פון דארטן די מחנק דארטן וואס נעמט מען ארויס נאר דארטן בריליאנטן אבער דאס וואס דאס גייט אויפן כתר המלך נאר דאס מאכט דעם כתר. שרייבט ער דארטן דאס איז אונזער דור. שרייבט דער בית אברהם נאך פארן קריג האט ער עס געשריבן. דאס איז זיין לשון זאגט ער. אונזער דור שרייבט ער. ואף לגדולי ארץ שהיו בדורות הקודמים לא היו יכולים לעמוד בפני האויר הטמא וואס אונז געפינען זיך. אונז געפינען מיר זיך דארטן אין דר'ערד, אוי אין דר'ערד! אבער זאלסט וויסן, נאר פון דעם איז די די בריליאנטן פון כתר. כ'ווייס שוין נישט וואס איך וואלט געזאגט אויף אזא דור וואס אונז געפינען מיר זיך היינט. אויף אזא דור וואס אונז ביים בית אברהם איז נישט געווען די די ארום און ארום וואס אהרן לייענט כל המסכים המבדילים בינינו לבין אבינו שבשמים. די די די מיט די אלע זאכן איז נאכנישט געווען דעמאלטס. היינט איז שוין ווי זאגט מען? מען לייגט שוין דעם בריליאנט, מען האט שוין ארויס געגעבן דעם בריליאנט, מען לייגט עס שוין ארויף אויבן, און שוין אט אט אט. ביי דעם רבי גאדל אייזנער פלעגט זאגן אז איינער איז ארויף געקומען צו א מלך האט אים געזאגט, אדוני המלך איך האב אזוי ליב דעם מלך איך וויל עפעס מאכן פארן מלך, וואס זאל איך מאכן? די זעלנערס האב איך גענוג מיליארדן, נו וואס זאל איך מאכן פארן מלך אבער? איך דארף ארום מיין דירה א שומר, אבער דארטן איז פול. דארטן איז פול מיט בוץ, וואס הייסט בוץ, בוץ, דארט דארף מען זיין ביז די קני אין בוץ, און דארטן דו קענסט זיך האלטן דארטן, יא דאס איז אונזער דור, דאס האט מען אונז אוועק געשטעלט דעם דור, ווייל דאס איז ממש די שומר, די שומר וואס מיט דעם וועט מען אויסגעלייזט זיין, דהנה דברים האמורים, דאס איז די טייטש פון די וואכעדיגע סדרה. ויאמר אלקים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני, ווי זאגט רשי הקדוש יעקב יעקב לשון חיבה, פרעגן אלע די קשיא, לשון חיבה דארף מען שרייבן ישראל ישראל נישט יעקב יעקב, פארוואס ווייל די גמרא זאגט אז בזמן שעושין רצונו של מקום דעמאלטס הייסן זיי ישראל, ווען אין עושין רצונו של מקום הייסט ער יעקב, אי לשון חיבה זאגסטו יעקב יעקב, לשון חיבה איז צו זאגן ישראל ישראל. טענה'ען. ס'איז געווען אמאל א מלחמה. א מלך איז געגאנגען אין די מיליטער, און דער מלך איז עפעס נתקרב געווארן צום שטח האויב, און די שונאים האבן געוואלט אים גיבן א כאפ, דעם מלך, איז איין זעלנער דארטן געווען, און זיך געגעבן א ראנגל דארטן, א מלחמה, עקובה מדם, חירוף נפשו, וחירוף נפשו, עקובה מדם, האט ארויסגעשלעפט דעם מלך, די העמד זיינע איז געווארן אינגאנצן רויט פון בלוט, ווייל ער איז געגאנגען דארטן א מלחמה, עקובה מדם, האט אים ארויסגעצויגן, ער איז געווארן רויט. ער איז צוריק געקומען דער מלך און ער האט מיר געראטעוועט, ער האט מיר געראטעוועט דאס לעבן, מיר געראטעוועט דאס לעבן, ער האט אים ארויף גענומען, ער האט אים געמאכט גדול מעל כל השרים אשר אתו, און האט אים געגעבן א מתנה וואס? א גאלדענע העמד, זאגט ער אזוי, דער מלך האט צו אים א מורא'דיגע אהבה, ער האט מיר געראטעוועט דאס לעבן, אבער פארוואס האט ער אים ליב? וועגן די גאלדענע העמד צו וועגן די צובלוטיגטע העמד? וועגן די צובלוטיגטע העמד, זאגט ער יעקב יעקב לשון חיבה, נאר וועגן דעם איז דער. נאר וועגן דעם, נאר וועגן דעם איז די אהבה, די חיבה, אונזער דור, אוי ווי די אייבערשטער האט ליב אונזער דור, ווער קען מתאר און משער זיין ווי די אייבערשטער האט ליב אונזער דור, די חיבה איז טאקע יעקב יעקב האט אונז אוועקגעשטעלט דעם דור פאר זיין שומר דארט אין די בצרים און ערים, אויף דעם דור הילכו ווער עני ותרם אומות. נו, די בית ישראל זאגט אמאל, מיר שמועסן, זאגט ער, מוצאי שבת, ער האט דארט נאר געזאגט אז, אז זקני הקדוש החידושי הרי"ם אמר, אז דור לדור ישבח מעשיך, האט געדארפט שטיין ישבח, נישט ישבח, דור לדור ישבח מעשיך, אז זקני הקדוש החידושי הרי"ם אמר,

ואמר לו פינטשע, זיי נישט קיין שוואנץ, אזוי איז דאס. ישבח מעשיך וואס א דור ווייטער ווערט מער משבח, טאקע ווי אין די בית ישראל איז דארטן גלייך מסביר טאקע וועגן די נסיונות, וועגן דעם ישבח מעשיך, וועגן דעם, וועגן די נסיונות, יעקב יעקב לשון חיבה, נאר פון דעם ביסטו אזוי גרויס, די אהבה איז טאקע וועגן דעם צובלוטיגטן העמד, וואס איז צובלוטיגט, האב איך געמיינט, פון נסיונות, בזיונות, נסיונות אויף א שווארצע, דאס זאגט דאך חפץ חיים. וויאזוי קוקט אויס א איד בשעת א נסיון? זאגט ער, ס'איז דא א גאלדען גריב. וואס איז א גאלדען גריב? מען גראבט דארטן אין בארג, יע, קוקט אויס ווי א שווארצער קויל קוקט ער אויס, א שווארצער קויל פארשווארצט, און ער גראבט און נעמט ארויס דארטן גאלד, און איינער קוקט אים אן, גיב א קוק ווי א שווארצער וואס דו ביסט, דער לאכט אויף דיין קאפ, ער איז מארגן א מיליארדער, ער איז א מיליארדער. זאגט דער חפץ חיים, אזוי קוקט אויס א איד בשעת מריבה ומצה. זעט איך מיט פארשווארצע פאות און מיט די אויגן צו מיט די מויל, וואס די מויל זיינע האט אים אויפגעגעסן אויף יענעם, צו די אויגן, ער איז ווי א גאלדען גריב דעמאלטס, זעט אויס פארשווארצט, יעקב יעקב לשון חיבה. און לאמיר מסיים זיין מיט איין ווארט רבותי, וואס מען האפט תמיד מסיים זיין מיט די ווארט, אז מען זאל, אז מען זאל טאקע זאל זיין, האבן דאך א הבטחה קוים האשר לששון לשמחה יצא מאין, אבער כידוע, א. דער הייליגער חתם סופר זאגט א ווארט א מורא'דיגע ווארט א אין די ראשונים שטייט אז דער עשרה בטבת איז חמור מער פון אלע צומות ידוע עשרה בטבת איז א צום חמור דער אבודרהם דער בית יוסף ברענגט אים אין תק"נ ברענגט דער בית יוסף דער אבודרהם דעם פסוק אין יחזקאל כ"ד בן אדם מען גייט עס דערמאנען ביי די סליחות אויכעט בן אדם כתוב לך את שם היום את עצם היום הזה סמך מלך בבל על ירושלים בעצם היום הזה איז וועגן דעם וואס שטייט בעצם היום הזה, יום כיפור שטייט אויך בעצם היום הזה, דערפאר איז ווען ס'וואלט געפאלטן שבת וואלט מען געדארפט פאסטן, פארוואס ווייל ס'שטייט די ווארט בעצם היום הזה. איז גראדע די יאר איז בכלל מען גייט דאך אריין אין תענית כשמע אין שבת אריינגיין כשמעונה דאס טאר מען נישט מאכן דאס איז נאר ביי אזא תענית חמור, שוין. פרעגט דער חתם סופר, וואס איז ווי פארשטייסטו אזא זאך? תשעה באב פאלט שבת איז מען דוחה, און עשרה בטבת וואס עס וואלט געפאלט שבת וואלסטו געדארפט פאסטן, ווי, וויאזוי פארשטייסטו אזא זאך? זאגט די הייליגע חתם סופר, עס איז דא נאך א תענית וואס מען פאסט שבת, וואס איז א תענית? תענית חלום, פארוואס תענית חלום פאלט פאסט מען שבת? ווייל ווייל די גמרא זאגט דאך, יפה תענית לחלום כאש לנעורת, פארברענט דעם חלום, פארברענט דעם חלום, ווען פארברענט עס דעם חלום? נאר אויב בו ביום, און דערפאר אמר רב יוסף אפילו בשבת, דערפאר פאסט מען אפילו שבת, פארוואס? ווייל ס'פארברענט נאר אויב בו ביום. זאגט דער חתם סופר, תשעה באב נישט, פאסט מען נישט, און תענית חלום יא? איז דער פשט, פארוואס? ווייל תשעה באב איז אויף א עבר, ביסטו מצווה שבת פארגעסן אין א עבר, נישטא קיין חורבן שבת. אבער א עתיד, א מענטש האט מורא וואס ס'גייט דא זיין, און ממילא היות די תענית איז דאס ממתיק, מ'פאסט נישט שבת, אויף א עתיד מעגסטו. זאגט דער הייליגער חתם סופר יעצט אזוי, אונז ווייס מיר אז מען פאסט, פארוואס פאסט מען? ווייל בו סמך מלך בבל על ירושלים, עשרה בטבת איז גארנישט געווען, נישט געווען קיין חורבן, ס'איז געווען א מצור, מ'האט ארומגענומען ירושלים און ס'איז געווען א מצור.

דאס טייטש אז דעם פרייטאג גייט זיצן בית דין של מעלה און באשטעטיגן צי מ'איז ממשיך, צי די יאר גייט מען שוין בויען, צי די קומענדיגע תשעה באב גייט שוין זיין יום טוב צי נישט, דאס גייט מען עשרה בטבת אויך. איז קומט דאך אויס אז עשרה בטבת פאסט מען על שם העתיד, דערפאר, ווען ס'וואלט געפאלן שבת מען דארף פאסטן שבת, פונקט ווי א תענית חלום, דאס איז על שם העתיד. רבותי, איר ווייסט, די וועלט זאגט, די גמרא זאגט דאך אתחלתא דפורענותא, דערפאר איז עשרה עשרה בטבת אתחלתא דפורענותא, דאס איז זייער חמור דערפאר, נו, ער זאגט אזוי בדרך משל, אז ס'איז געזעצן א משפחה שבעה נאך א מאמע, אוועק, אוועק פון יענע מחלה, און געזעצן די קינדער, און גערעדט צווישן זיך, ווען איז געווען די שווערסטע טאג? איין קינד האט געזאגט אז די טאג פון די שטראלן. איז געווען די שווערע שווערסטע טאג, איין קינד האט געזאגט די טאג פון די כ די כעמאטעראפי איז געווען שווערער, איין קינד האט געזאגט קינד האט געזאגט די טאג פון אפאראציע איז געווען שווערער, קיצור דער דאקטער איז אריין געקומען נאך אמאל זיין, דער מטפל דער דאקטער, האט ער זיי געזאגט און געלאכט חברה, נישט די שטראלן נישט די כעמאטעראפי נישט די אפאראציע, איך וועל אייך זאגן ווען עס איז געווען די שווערסטע טאג, ער האט גערעדט אויפן דאקטאראטישע שפראך, ער זאגט ווען דאס האט אנגעהויבן צו. ווען דאס האט אנגעהויבן צו שפראצן, פארוויקסט, ווען ס'האט אנגעהויבן, מ'האט גערעדט אויפן דאקטארישע שפראך, ווען ס'האט אנגעהויבן דארטן אין די בלוט, ווען ס'האט אנגעהויבן דארטן, וואס אונז קיינער האבן נישט געוואוסט, און זי האט אויך נישט געוואוסט, דעמאלטס איז געווען דער ערגסטער טאג, דאס איז דער בראך, דאס טייטש אז חוץ דאס איז עשרה בטבת אתחלתא דפורענות. במה דברים אמורים רבותי? במה דברים אמורים? יעדע איינער האט בר מצוה געהאט מיט שאיפות קדושות וטהורות, ליידער ליידער וואס מ ליידער די ירידות און נפילות וואס ס'געשעהט ביים אידישע פאלק, יעדער איינער האט זיך זיין עשרה בטבת, וואס אויף דעם זאגן מיר עשרה בטבת לגדור גדר לעמוד בפרץ דא פורץ געווען איין גדר, דא נאך א גדר,

זיך מתבונן זיין פון וואס מ'האט וואס מ'כאפט זיך נישט פון וואו ס'האט זיך אנגעהויבן, ער פארגעסט זיך פון וואו ס'האט זיך אנגעהויבן, אויף דעם לגדור גדר, אויף דעם לעמוד בפרץ, דאס איז דאך די עשרה בטבת, יעדער איינער מיט זיינע עשרה בטבת'ס וואס אונז בעטן אן, און דער רבונו של עולם חס ומרחם זיין יבנה אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב, די בית המקדש הכללי בית המקדש הפרטי פון אונז זיין ויגאלנו שנית וישמיענו ברחמיו שנית, לעיני כל חי לאמר, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. וועלט פון תוכן ווארט אייך אין קול הלשון.